א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה, און ס'איז אויכעט די וואך וואס פאר פורים. ווי דער עולם זעהט ס'איז געווען זייער א ביזי וואך, און די קומענדיגע וואך וועט זיין נאך ביזיער, ווייל פורים און שושן פורים, האט נישט דער עולם אזויפיל צייט צו הערן, און דער שיעור איז זייער לאנג און מ'דארף נאכרעדן און נאכרעדן, בקיצור, כ'האב עס געמוזט זייער שטארק מקצר זיין די וואך. און די אנדערע וואך האף איך אי"ה צו פארן אווערסיס וועגן א מקווה. למעשה וויל איך ענק זאגן, איך האב א מורא'דיגע עמורדזשענסי צו פארציילן, נאר איך קען עס נישט יעצט זאגן. די מצב איז שרעקליכערער ווי איר מיינט, דאס איז מיט א קרוב משפחה וואס האט גערעיפט זיינס א משפחה, און ס'איז געווען, ס'איז געווען א יונג מיידל, און ס'איז ערשט יעצט ארויסגעקומען. זי איז שוין א באבע, און ס'איז ארויסגעקומען ווייל זענען געווען אינאיינעם ביי א סייקאלעדזשיסט, מענטשן עלטערן זיך ס'ווערט אנדערע פארשידענע פראבלעמען, ס'ווערט ערעקשאן פראבלעמען, איך וועל רעדן פון דעם אן אנדערס מאל, איך האב שוין גערעדט, אבער למעשה איז אויסגעקומען אז די סייקאלעדזשיסט האט גראד איר א פרעג געטון, זאג מיר, דו זעסט אויס ווי איינער האט דיך גערעיפט, ביסטו געווען גערעיפט אלס מיידל אדער אביוזד סעקשועלי? זאגט זי, נאו, נאו וועי, וואס רעדסטו? איר מאן זיצט דארט און גוט ס'אזוי געוויס איך וועל דיר זאגן איך בין יא געווען גערעיפט און זי האט פארציילט די גאנצע מעשה יעצט ווער דער נואף איז געווען וועט מען אויך ארויסקומען אלעס גייט יעצט ארויסקומען ס'איז אלץ רבנים רבותי א באלעבאס טרויט זיך נישט צו טון אזאלעכע מנוולות ס'איז אלעס רבנים און נאכאמאל רבנים און נאכאמאל רבנים. רבותי אונז דעקלערירן מיר מלחמה מיט די סמארטפאונס, אונז וויל מיר אלע האבן סמארטפאונס, ווייל אין אזא קעיס ווי די פרשה, ווען זי וואלט געהאט א סמארטפאון וואלט מען אים איינגעזעצט, ווייל קודם וואלט ער זיך נישט געטרויט צו טון, און נאכדעם וואלט מען געקענט האבן די עווידענס. רבותי יעדער זאל קויפן פאר די קינדער א סמארטפאון, ס'זאל נאר נישט האבן די אלע מנוול'ישע זאכן, ס'זאל נאר האבן איין באטן צו די פאליס און צו דער היים, וואס דאס קען מען אפילו מיט א, ווען די פאון איז צוגעמאכט קען מען עס א קוועטש טאן, און מען דארף אנהייבן צו רודף'ן די רבנים עד החרמה. כ'בין יעצט שוין בגילופן, דער עולם איז שוין אביסל צעווילדעוועט, בין איך דורך געגאנגען דא אין א גאס, איז געווען עפעס איינער פון יהוסף קאסאנער'ס חזירים די קינדער, דער וועבערמאן'ס משפחה, הייבט ער אן נאכצושרייען אין די גאס דו מוסר, בקיצור ביפאר יו נאו איך האב אפילו נישט געענטפערט איך וועל ענטפערן יעדן בהמה אין די גאס האבן די קינדער די קינדער ס'איז געווען בחורים כ'מיין זענען נישט געווען אנגעטון מיט היטן אנגעהויבן צו שרייען אויף יענעם דו חזיר דו דו האסט אונז געטאטשט אין קליימער אין די מקווה פשוט צען בחורים האבן זיך גענומען שרייען נע די די געים איז אווער ס'וועט זיך ענדיגן זייער בקרוב מיטן אייבערשטנס הילף אבער כ'קען נישט יעצט מאריך זיין איך זאג ענק נעקסטע וואך קומט האט סטאף מיטן אייבערשטנס הילף ס'וועט מסתם קומען פון אויסלאנד ווייל איך וועל שוין זיין אווערסיס. רבותי עס קומט יעצט א פרייליכער פורים, אזאנס איז נאך נישט געווען ביז יעצט יארן, כ'וויל ענק דערציילן א מעשה. ווי עס זעהט זיך אויס גייט די גאווערמענט הייסן אז מען זאל לערנען מיט די קינדער וועגן די דעוועלאפינג אוו דעיר באדי. איינער האט צוזאמען געשטעלט לעצטנס פון געוויסע ענגלישע פראגרעמס וואס מען האט שוין געמאכט פאר ישיבות, אזאלעכע ביכלעך וואס מען זאל לערנען מיט די קינדער, האט איינער דאס צוזאמגעשטעלט אויף אידיש, און ס'איז מורא'דיג שיין צוזאמען געשטעלט. און אסאך היימישע מוסדות התורה זענען געגאנגען צו אן אסיפה, מען האט זיי גערופן און מען האט געלערנט מיט די מלמדים וואס מען דארף צו זאגן פאר די קינדער און וואס מען דארף אויסלערנען די קינדער, מען האט אויכעט צוזאמען גערופן די עלטערן אז די עלטערן זאלן וויסן וואס ס'גייט דא פאר, און אויכעט אז זיי זאלן וויסן וואס צו זאגן פאר די קינדער און ענטפערן פאר די קינדער אויב זיי פרעגן, און מען האט זיי געגעבן ביכלעך. אויף אידיש איז זייער גוט צוזאמען געשטעלט וועגן די אלע עניינים, בקיצור יעדער האט שוין איינגעזען אז מען מוז אנהייבן צו רעדן מיט די קינדער, און אויב מען וועט נישט רעדן עט די גאווערמענט אריין קומען דעמאלטס וועט מען זיין ארגער אויף צרות, און ס'טוט זיך, ס'איז געווען אסיפות פון רוב חדרים, רוב פון בארא פארק, און ס'איז געווען פון ווילימסבורג אויכעט, און דער עולם האט מחליט געווען מען גייט מיין וועג, כ'נעם ענק אלע מיט, מען גייט לערנען מיט די קינדער, מען האט אנגעזאגט די טאטעס, מען האט אנגעזאגט די מלמדים, מען האט אנגעזאגט די מחנכים, און די קינדער וועלן אהיים קומען פרעגן קוועסטשענס, געב אים נישט א פראסק אין פיסק, הי דאזענט דיזערוו איט, ענטפער אים ווי א מענטש, און טריי מסביר זיין, און מ'וועט מיטגעבן בוקס, עס קאסט אין די צענליגע טויזענטער דאלער, מען גייט מאכן קאלערד פיקטשערס, ס'איז שוין דא געדרוקט, די קינדער גייען ווערן אפ טו דעיט, זיי וועלן וויסן.

דאס קומט פון נערגעץ, אויסער האט די טאטע געשלאפן מיט זיי, וואס דאס געשעהט אויך ביי אונז אין ווילימסבורג און אין בארא פארק אויך, עניוועי ס'איז נישט יעצט וויכטיג. ס'איז אזא מעידזשער ברעיקטרו, איך זאג ענק רבותי משיח מוז קומען דעם פורים, איך זאג ענק באמת ווייל די גאנצע קליפת עמלק איז דאך משכב זכור מכשיל זיין קינדער, נו, הא הא הא, טאמער פאררעכט מען דעמטס איז דאך אלעס גוט. פרעה זאגט פאר משה רבינו'ן הרחק לא תרחיקו העתירו בעדי, כ'וויל ענק זאגן איין זאך, ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט נישט וויסן ווער ס'האט דאס איינגעפירט וכדומה, איך לייד מורא'דיג, איך האב נישט וואו צו דאווענען, וויל איך ענק זאגן, הרחק לא תרחיקו העתירו בעדי, זאלטס אלץ געדענקען, ס'איז געווען א משוגענער אין שטאט וואס האט געהייסן נחום ראזענבערג און ער האט נישט געגלייבט ער וועט מצליח זיין, הי סעד היז גאוינג טו דו איט עניוועי און דעטס מי, ברוך השם איי דיד איט, איך האב ברוך השם אזא סוקסעס אז ס'איז אנבעליוועבל קיין עין הרע, דער חינוך איז ווערט מער גלייבטס מיר ווי אלעס וואס עטס האטס געלערנט מיט די קינדער, נישט פון חומש רש"י חלילה, כ'מיין די אלע אנדערע, ס'האט זיי מסביר געווען דעיס מיט יענ. דעי גאטע נאו דער באדי, און איך האב ברוך השם הנאה ווייל באמת איך שלאג מיך זייער מיט די דעה, ווי יעצט ווייס איך איך בין רעטייערט איך דארף נישט זיצן דא, איך דארף נישט זיצן אין טעקסעס, איך האב גארנישט דא מער מיט אמעריקע, למעשה רופט מען מיך יעצט, איך האב דארט אויסגעלערנט א כולל זאלן גיין ארום באקוקן מקוואות און זיי גייען ברוך השם ארום און כ'האב זיי אויסגעלערנט און זיי האבן מיר געשיקט יעצט א בילד פון א שטאט וואו זיי האבן געזען א מקווה און זיי האבן מיר געוויזן א פיקטשער פון צוויי צינורות, ס'הייסט צוויי פיקטשערס פון צוויי צינורות, האב איך זיי גראד אנגעקאלט זאלסט וויסן, דער ערשטער איז פסול אונטן, און דער צווייטער איז פסול אינמיטן, וואו מ'האט געמאכט אזא חגורה אזא בעלט מ'זאל עס ארויף מאונטן אויף די וואנט, איז עס צוקוועטשט. זענען זיי צוריק געפארן ביז יענע שטאט, זענען שוין געווען אין אן אנדערע שטאט, און זיי פרעגן, זיי באוואונדערן, פון א פיקטשער זאלסטו קענען דאס וויסן? זאג איך ניין, איך בין געווען אין ארץ ישראל, כ'האב געארבעט אויף הונדערטער מקוואות, דארט איז נישט דא נישט מער ווי א צען געידזש, די שווארצע פייפ. איז במילא איך זעה דא אויבן אז האסט געטרייט די באלט שטארק צו צודרייען צו די וואנט און דו האסט אויסגעבויגן דעם אייזן, איז פונקט ווי דו האסט אויסגעבויגן דעם אייזן האסטו דעם פייפ אויכעט צוקוועטשט. זענען יעצט צוריק געפארן זיי קאלן מיך צוריק יעצט איז דארטן ביי מיר איז דא עלף פינף און פערציג ביינאכט דארטן האלטן זיי שוין ביי די מקווה שוין אינדערפרי האלטן נאכן דאווענען און זיי זאגן מיר זיי האבן עס באקוקט און דו ביסט גערעכט הונדערט פראצענט און זיי זאגן דו מוזט קומען אונז לאמיר דיך נישט אפ דו זינדיגסט יעדן טאג וואס דו קומסט נישט אמת דו האסט אונז געלערנט אסאך זאכן אבער עס איז נאך דא אסאך זאכן וואס אונז דארפן זיך לערנען און איך טראכט אסאך מאל וואס האב איך דא צו זיצן איך דארף טאקע פארן די איינציגע זאך וואס איך האב נישט געקענט פארן איז ווייל איך האב נישט געקענט איבערלאזן דא די מלחמה איך לאז איבער דא די מלחמה ארייט היינט גייט עס שוין נישט צוריק פאלן פאר פינף יאר צוריק וואלט מען מיך געראטן גיי אוועק וועסט האבן וואו צו דאווענען האב איך געזאגט ניין איך גיי נישט אוועק ווייל אז איך גיי אוועק פאלט צוריק די מלחמה פארקערט די פעדעפיילס גייען נאך ווערן שטערקער ווייל די דזשענערל פון די ארמי איז אנטלאפן היינט גייט עס שוין נישט צוריק פאלן, נאר וואס? ס'איז דאך אזוי, דא דארף מען ערלעדיגן דאס, דארט איז דא מקוואות, וואס זאל איך טון? אויב איז ס'איז אמת אז מ'האט שוין דא דורכגעבראכן, דעמאלטס איז שוין פערטיג די גאנצע מלחמה, קען איך שוין רואיג פארן מאכן מקוואות אין ארץ ישראל. דא אין אמעריקע דארף מען נישט מאכן מקוואות, כ'האב ענק שוין געזאגט, דא איז דא די שענסטע ארגענעזעישאן וואס די וועלט האט, ס'הייסט מקווה יו עס עי וואס די רבנים גייען בכלל נישט, כ'בין געווען אמאל אין דייטשלאנד האט יערמי קעץ געגאסן דארט א מקווה האט מען געזאגט ער האט גערעדט מיטן ענדזשעניר אויפן טעלעפאן, כ'בין געווען אמאל אין קאליפארניע האט מען געגאסן א מקווה האט מען געזאגט אז מ'האט עס דורכגעארבעט מיטן ענדזשעניר און ס'איז דא ווידעא. אלע דזשאוקס וואס ס'איז דא אין מקווה'ס זאלט איר וויסן איז דא אין מקווה יו עס עי, און איי וואד דאוט טו סעי צו זיי האבן ארויסגעגעבן איין כשר'ע מקווה, איך זעה דאך ביי מיר די לעצטע.

ווער איז דארטן די גאנצע צייט? מען דארף אינספעקטן א מקווה? מוז גיין כאטש איין מאל א חודש מוז מען אינספעקטן צו עס איז נישט דא קיין זחילה? ס'איז ממש א דזשאוק א הפקר וועלט וואס דא גייט פאר. סאו עניוועי, דארטן זוכן זיי מיך, דארט האלטן זיי פון זייער שטארק פון מיין ארבעט, נו, אפשר דארף מען טאקע גיין דארט, אבער כ'האב נישט געקענט גיין, לאז איבער דא די מלחמה. עס איז שוין די מלחמה שוין פאריבער רבותי, ווען איך האב נישט קיין מקוואות וואלט איך געדארפט גיין זוכן צו ווערן ערגעץ א מגיד שיעור, אפשר א קעכער אין א קעמפ, איך ווייס נישט, ווייל די מלחמה איז פאריבער, ס'פארט אזוי גוט קיין עין הרע פון אלע זייטן, דעי גאווערמענט העלפט צו, יענע גאווערמענט העלפט צו, און מוסדות ארום די וועלט העלפן צו, ס'טוט זיך, יעדער כאפט שוין וואס דא גייט פאר, אין לאנדאן האבן זיי נאך אויכעט יענע פראבלעמען, און אין אנטווערפן אויך, און אין אמעריקע האסטו די מעלה, יו דאונט פייט וויט די גאווערמענט, דו מאכסט א פשרה, און דו געסט אריין למחצה לשליש ולרביע, ווייל איך האב געזען די פיקטשערס וואס זיי האבן געגעבן אין לאנדאן פאר די קינדער צו לערנען אבאוט די באדי, איך זאג אייך רחמנא לצלן, איך בין שוין נישט קיין יונגער מענטש, און איך האב געהאלטן אז דאס טאר מען נישט צולאזן, איך מיין פאר מיר וואלט איך עס נישט צוגעלאזט, נאכדערצו פאר קליינע קינדער, רחמנא לצלן, די מיידלעך וויאזוי זיי האבן אויסגעזען, א שרעק. סאו עניוועי, ביי אונז איז די גאווערמענט זייער ליניענט, ליבעראל, זיי לאזן זיך לערנען, די רבנים האבן זיי געזאגט, כ'מיין די עסקנים די וואס האבן געטון זענען געקומען זאגן אין נאמען פון די רבנים אז דאס זעמיר מסכים און צו דעם זעמיר מסכים און בעסיקלי זעמיר צו אלע מסכים נאר נישט די נישט איידלע פיקטשערס זיי האבן עס געמאכט אין לאנדאן מיט פינף יאר צוריק האבן אויך די רבנים געזאגט ס'איז ביהרג ואל יעבור מיט יעבור שמעבר עד כי יעבור זעם ס'קענט זיך די אלע רבנים איז למעשה איז האבן זיי מיך דעמאלט צוגעקאלט איז געווען א אידישע סייקאלעדזשיסט און זי האט געארבעט אז מ'זאל מאכן א קאמפראמייז האב איך זיי דעמאלטס געזאגט טעל אים יור ווילינג טו טעיק עווערי קעריקולעם דעט דעי גיוו ווי העוו טו לוק טרו איט ענד די פיקטשערס מוזן זיין ארויסגעלאזט ביקאוז ווען דו לערנסט א מיידל וועגן די דדין וועגן די ברעסט מוז נישט זיין דארטן א פיקטשער פון צוויי ברעסטס האלב נאקעט אויסגעטון איט דאזענט העוו טו בי.

אז ער האט פארגעסן אז ס'איז זיין מאמע'ס יארצייט. ביינאכט נאך די יארצייט איז אים זיין מאמע געקומען אין חלום און האט געזאגט אזוי, איך בין דיר מוחל די משניות, איך בין דיר מוחל די קדישים, איך בין דיר מוחל דאס דאווענען פארן עמוד, איך בין דיר אלעס מוחל, אבער דעם תיקון בין איך דיר נישט מוחל, איז מארגן זאלסטו גיין ברענגען תיקון אין בית מדרש. יעצט, נארמאל איז דאך דאס ווען אידן ווינטשן זיך, מיינט דאך דאס גרויסע זאכן, ווי מ'זאגט אין קדושת לוי פארוואס מ'טרינקט תיקון נאכן דאווענען, ווייל ביים דאווענען איז מען נישט אזוי מכוון אייביג, אבער ביים תיקון איז מען מכוון און מ'ווינטשט יענעם אן און דער אייבערשטער נעמט עס אן. אדער מ'קען זאגן אז ס'איז געווען אמאל זייער גרויס דאס ארעמקייט, האט עס געגעבן א איד אביסל צו טרינקען און אביסל מזונות, האט ער זיך געפילט ווי מ'זאגט דער הונגער נישט געווען אזוי שטארק, ס'איז געווען די קאלטע רוסישע נעכט מיט די קאלטע רוסישע טעג, יא, עס איז געווארן אביסל מער רילעקסד. דער סאטמאר רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל מ'האט אים פארציילט די מעשה, האט דער דברי יואל געזאגט, א שיכור האט עס אויסגעטראפן. יעצט וויל איך ענק זאגן, איך גיי מיך נישט אריינלייגן צווישן די גרויסע צדיקים, צווישן טאהשער רבי'ן וואס ער זאגט עס נאך פונעם קאמארנער, אדער צווישן סאטמאר רב וואס ער זאגט א שיכור האט עס אויסגעטראפן, איך גיי מיך נישט אריינלייגן מיין קאפ צווישן די גרויסע בערג. ענק. נאר דאס קען איך ענק זאגן, איך וועל ענק זאגן א זאך וואס איך גיי ענק זאגן, און דאס איז זיכער אמת וואס איך זאג. דער וואס האט אויסגעטראפן אז מען טאר נישט רעדן פון סעקשועל אביוז, און מען טאר נישט רעדן צו די קינדער פון די דעוועלאפמענט פון די באדי, און צו מיידלעך טאר מען נישט רעדן פון די דעוועלאפמענט פון די באדי, דאס האט א חזיר א מנוול א לאו לייף אויסגעטראפן. ווייל אין נארמאל אין די תורה איז דא פסוקים אויף די אלע זאכן און די גמרא מוטשעט זיך ארום די גאנצע צייט עס איז דא מחלוקת נשיקת אבר צו הכנסת כל העטרה ס'טוט זיך אויף טיש און אויף בענק ראשונים אחרונים איך דארף עס נישט יעצט דורך גיין אבער איך זאג ענק ס'טוט זיך איז וויל איך ענק פרעגן פארוואס האט מען נישט געטארט זאגן פאר א קינד אז קיינער טאר דיך נישט טאטשן די ערווה די פיפיק אוועק. דארט ווי דו מאכסט פישעכטס אדער די מחילה טאר קיינער נישט אריינשטופן דארט עפעס, און יענעמס עה גיד זיכער נישט, יענעמס פיפיק זיכער נישט. פארוואס האט מען דאס נישט געטארט זאגן? ווייל די רבנים מיט די דיינים מיט די מלמדי תינוקות האבן מורא געהאט אז ס'וועט ארויסקומען אז מען טאר נישט און זיי פארלירן זייערע תאוות ווייל דאס קינד וועט שרייען אזוי ווי ס'איז היינט. ס'האט מיר יעצט געזאגט א מקווה איד היינט האט ער מיר געזאגט. זאגט ער דו ווייסט א עלף יעריג יונגל זענען אזוי תמימות'דיג באט דעי נאו עווריטינג און היינט האבן זיי נישט מורא צו שרייען זאגט ער ער איז א מקווה איד איז אראפגעגאנגען א קינד איין סטעפ נאך א סטעפ און יענער איז געשטאנען דארט אזוי ווי משה עפשטיין געדענקט איר אין סאטמאר אין די מקווה פלעגט זיך אויסדרייען און קוקן צו יעדער איז גע'מל'עט.

קומם קהל עדת מי מנה בקרוב נהל נטעי כנה פדוים לציון ברינה לשנה הבאה בירושלים כ'וויל נאר זאגן די וויאזוי די טראמפ רופט עס אן די פעיק מידיע איז דאך אזעלכע רשעים די אלע סאקמערע קאקמערע דוב הייקינד קייקינד זיי זאגן יעצט אז אין בארא פארק איז די מצבות איינגעפאלן נישט אז מ'האט עס חלילה איינגעווארפן ווייל זיי ווילן אז דר'עולם זאל זיין רואיג אז די עסקנים טוען, איך זאג ענק נאכאמאל רבותי פארלאזטס ענק נישט אויף די עסקנים, אינדערהיים האט מען זיך פארלאזט אויף די עסקנים מיט די רבנים און זיי האבן געמאכט זיכער אז היטלער האט אוועקגעפירט זעקס און א האלב מיליאן אידן אין גאז קאמער, ווייל יארן פארדעם האבן מענטשן געוואלט אנטלויפן, די רבנים האבן נישט געלאזט, זיי האבן אלץ געזאגט ס'איז דא א באשעפער און ס'איז דא א באשעפער, איי דער זעלבער באשעפער זאגט אז ס'איז אין א מקום סכנה זאלסטו דאך גיין אוועקלויפן פון דארט, זאלסט נישט זיצן אין א מקום סכנה. כ'הייב נישט אן יעצט מיטן באשעפער. יעצט אוודאי ס'איז געווען א גזירה מן השמים אונז זעמער אלע מודה דאס איז אלעס אמת, אבער ווער האט נישט געלאזט מ'זאל אנטלויפן? ס'איז געווען אידן גבירים, די רבנים האבן געזאגט ס'איז גארנישט ס'עט זיין מ'עט ערלעדיגן, קאסטנער איז ארום געפארן אין אלע געטאוס און האט געזאגט פאר די רבנים אז מ'שיקט זיי נאר ארבעטן און ממילא זאלן זיי נישט לויפן, און שוין איז יעדער געבליבן. יעצט וויל איך ענק זאגן, די פאליטישאנס רעדן אונז איין אז ס'איז צאמגעפאלן די מצבות, יעצט וויל איך פארשטיין. ס'איז געווען אן ערטקוועיק אין אמעריקע? ניין. וויאזוי איז צוזאמגעפאלן אין דריי בתי חיים'ס וואס איינער איז ווייט פון צווייטן מסתמא זיבן אכט הונדערט מייל? איינס איז געווען אין סעינט לואיס מיזורי, דאס צווייטע איז געווען אין פילאדעלפיע, און ס'איז געווען א דריטס אין אפסטעיט ניו יארק, און יעצט איז געווען א פערטס אין ברוקלין. און וויאזוי איז געשען אז ס'איז איינגעפאלן אפאר טעג איינס נאך ס'אנדערע? ס'איז נישט געשען די זעלבע צייט, סאו וועם ווילט עטס ארום בלאפן? וואטס גאוינג אן רבותי גלייבטס נישט די רבנים גארנישט ווען זיי זאגן אז ס'איז היינט א וואכן טאג איך ווייס מאנטאג מיטוואך זאלט עטס וויסן מיטוואך איז נישט מאנטאג איז נישט זיי זענען ליגנערס זיי קריגן געלט זאלן מאכן א גאנצע זאך. קאסטנער האט צוגעזאגט אז מ'וועט געבן גרויס געלט פאר די רבנים און מ'עט זיי מציל זיין כדי זיי זאלן פארפירן דעם עולם, אזוי שטייט אין אלע בוקס וואס איז געשריבן געווארן, און אזוי איז אויך דא אין די מוזיעם פון די האלאקאוסט. רבותי אונז זעמיר היינט אין א מאדערן עידזש און יעדער האט אינטערנעט און אלעס וואס דער רב וויל דיר פארקויפן זאלסטו טשעקן צו ער זאגט דיר נישט קיין ליגנט. געזאגט, מען האט זיך גענומען איבער די אידן און מ'זעמיר אויף צרות און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן אז מען צעווארפט מצבות, דאס איז זייער זייער נישט קיין גוטער סימן, ווייל די גמרא זאגט בעוון חיים מתים נחטטים, ס'איז די גרעסטע באווייז אז דער אייבערשטער איז ברוגז, און לאמיר נישט לאזן אז דער אייבערשטער זאל ארויסלאזן זיין חרון אף. עניוועי, איך האף מיט דעם זכות וואס מ'עט סעיפגארדן די קינדער, וועט דער אייבערשטער אונז העלפן אז אונז זאל מיר אפקומען מיט שרעק, און אונז זאל מיר האבן א לעכטיגן יום טוב און א לעכטיגע הכנה צום ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. אין לונדון זענען זיי דאך אלע סלאו, לעיד בעק. אזאלעכע בהמות, שקצים, רשעים, זיי שרייבן אזוי, א וויכטיגע מודעה פון לטהרנו, ווער לטהרנו? דאס איז דער שייגעץ, דער רב. דער פאדווא, דער וואס האט נאך קיין כשר'ס נישט ארויסגעגעבן, און קיין מקוואות איז ער נישט געגאנגען באקוקן. דאס איז דאך אזא לאו-לייף פאר גארנישט. האבן זיי געמאכט יעצט לטהרנו און זיי שיקן דאס ארום אויף מאנטשעסטער, איבעראל שרייבן זיי אזוי. וויכטיגע מעלדונג פון חברת לטהרנו, השומרים לונדון יבנה ציון וערינו. היות עס איז ליידער נתברר געווארן די מציאות אז א גרויסע צאל פון די הצלה מעמבערס האבן ביי זיך ליידער די טרייפענע סמארטפאונס, און אנדערע טמא'נע כלים רחמנא לצלן. על כן בשכר זאת קל חי חלקנו צורנו, אוי ניין אנטשולדיגט, על כן טוען מיר מודיע זיין דעם ציבור, הער וואס זיי טוען מודיע זיין דעם ציבור. צו זיין אויפמערקזאם און בעטן ביי די הצלה דיספעטשערס זיי זאלן נאר שיקן א מעמבער וואס האט נישט קיין סמארטפאון, כ'וויל דיר זאגן ווען משוגע טוט וויי, וואלט די גאנצע ארגענעזעישן געשפרינגען פון דא ביז די לבנה מיט איין שפרינג, די גמרא ברענגט צו דו מלאך מיכאל מיט מלאך גבריאל, מלאך מיכאל איז מיט איין שפרינג איז ער ארום די וועלט, און מלאך גבריאל דארף האבן צוויי שפרינגס, די לאנדענער בהמות וואלטן געפלויגן ביז צו די לבנה אפילו אן איין שפרינג. לאמיר פארשטיין, די הצלה איז דא דיר צו העלפן, א מענטש איז א פיקוח נפש איז דאך נישט דא קיין שבת אויך נישט, אפשר לאמיר טאקע איינפירן אז וואס? אז שבת זאל הצלה טאקע נישט לויפן, פארוואס דאס מעג מען? ווייל ס'איז פיקוח נפש, נו אפשר דארף ער האבן דעם סמארט פאון אויכעט פאר דעם, ס'איז דא אסאך סיגנעלס און זאכן וואס ער קען האבן נאר דורכן סמארט פאון, און נאך א זאך, דאס הייסט דו גייסט בעטן אז מ'זאל נישט דיספעטשן נאר איינעם וואס ער האט נישט קיין סמארט פאון? מען דארף דיספעטשן ווער ס'איז דער נענטסטער, ווייל יעדע סעקונדע איז א מעטער ביטווין לייף און דעט, ווען א מענטש קריגט חלילה הארץ אטאק, טאמער מען איז דארט גראד, מען געבט אים א באקס אין די הארץ הייבט עס אן צו ארבעטן, אדער מען געבט אים א שאק, טאמער ס'גייט דורך אפאר מינוט, נאך דריי פיר מינוט נישט דא קיין אקסידזשען אין די ברעין, עט ער עניוועי זיין קריפלד פאר לייף. סאו יעדע סעקונדע שפילט א ראלע, יעצט מאכט מען זיך משוגע, כ'וויל אייך עפעס זאגן לאנדאן, ליסן, זייטס נישט אינגאנצן משוגע, ס'איז גענוג וויפיל עטס זענטס, עטס זענטס דאך עניוועי א באנטש אוו משוגעים, זענטס דאך אלע משוגע, די אלע מין ארגענעזעישאנס גרינדן זיך אין לאנדאן, לאנדאן האט מיט ארץ ישראל אז מ'קען אריינקומען, אלע חזירים נעמט מען דארט אריין, קנעפל מאכער איז געווארן א מגיד שיעור א גאנצער לערנער מיט קינדער, עטס זענטס דאך אלע אאוט אוו יור. קאטן פיקן מיינד, קיינער דארט נישט מיט אן אופען מיינד, ווען דער בריוו איז ארויס געקומען וויל איך ענק זאגן עטס זענטס רוצחים און שופכי דמים, און איך בעט יעדן איינעם מען זאל מוחה זיין קעגן אזא בריוו, ס'איז נישט דא קיין לטהרייני, ס'איז נישט דא די אלע ארגענעזעישאנס ווען ס'קומט צו פיקוח נפש, ס'איז דא לצהרייני, איי דא אזא משוגענע ארגענעזעישאן לטהרייני. און חוץ פון דעם, די רבנים האבן פארלוירן די מערכה בגדול. כ'בין געווען אויף א חתונה נעכטן, האב איך געזען אין אלע ווענט וואו ס'דא א שטעקער איז איינגעשטעקט א אייפאון, א סמארטפאון, עי, יו לאסט! מ'קען נישט אן דעם היינט לעבן. מיין באנק האט מיר שוין נישט געשיקט פינף יאר א סטעיטמענט. אלעס איז אויפן אייפאון, ווען איך מאך א דעפאזיט דארף איך שוין נישט גיין אין באנק, איך שטעל עס צו, איך מאך א פיקטשער, און ס'גייט גראד אריין אין מיין אקאונט, סאו אז ווילטס אנהייבן יעצט צוריק גיין טו די דעיס אוו אולד, פיין, און מ'עט אנהייבן אריבער צו שווימען אין דעם אטלענטיק אושען אויף אמעריקע, און מ'עט אנהייבן אריבער צו שווימען אין די מעדעטערעניען סי אויף ארץ ישראל, מיט אזאלעכע אארס, א שיף וואס מ'וועט אזוי פעדלען, הערטס אויף די משוגעת'ן, ליסען, יו טרייד יור לאק ענד יו לאסט, גייטס נישט ווייטער. אבער יעצט סתם אזוי ווילסט רודפ'ן א איד אז ער קומט דאווענען אין שול עטס ווילטס נישט פיין בין איך מסכים רודפ'טס אים נישט וואס איך האלט אז מען מעג אבער ליסן טשעפעס מיט א געזונטן מענטש דו הייבסט אן מיט קראנקע זאלסטו וויסן אז דו טוסט א געפערליכע עוולה און בכלל איך וויל ענק פארציילן א מעשה אמאל איז אריינגעפאלן אום יום טוב א קי איז אריין געפאלן אין די ברינען, מען האט מורא געהאט ס'זאל נישט צוקלאפט ווערן און ס'זאל נישט זיך דערטרינקען, קומט מען פרעגן דעם רב וואס מען זאל טוהן, זאגט ער וואס זאל איך דיר זאגן, ס'איז מוקצה, מען קען נישט, יום טוב, מ'טאר גארנישט טוהן, זאגט מען פיין, אבער דער רב זאל וויסן ס'איז דיין קי, זאגט ער אויב אזוי נעם שוין ארויס, ס'איז צער בעלי חיים, כ'העט געוואלט זעהן ווען מ'וועט טראגן פאר פאדווא'ן די הצלה, דעם אמבולאנס, ער העט אויך פרעגן יענעם צו ער האט א סמארט פאון. ס'איז געווען דא א מעשה אזוי, ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן שמואל אברהם סימקאוויטש, ס'איז געווען ריכטיגע בויס, דאס איז געווען די ריכטיגע בויס, און נאך אזאלכע חברה, און דעמאלטס האט מען געגרינדעט די הצלה, און עס זענען געקומען די אלע פרומע בהמות מיט די כולל יונגעלייט מיט די רבנים אז מען טאר נישט מען טאר נישט, ר' משה פיינשטיין האט געזאגט אלעס איז מותר, ס'איז געווען אסאך מאל אסיפות וואס מען האט צוזאמגערופן מען וויל נאכאמאל רעדן וועגן די הצלה, נאכאמאל רעדן, האבן די אלע ליטווישע געזאגט. מיט אונז האסטו נישט וואס צו רעדן, אונזער פוסק איז א רב, א גאון, ר' משה פיינשטיין, און ער האט געזאגט הכל מותר. דעטס איט. מען האט פרובירט, פרובירט, ביי אונז פארט מען צוריק מיט א גוי, מיט א מעשה בוידעם, ס'איז דאך אלץ רשעות, ווייל אין שלחן ערוך שטייט ס'איז מצוה בגדולים, אין אמת'ן וואלטן די רבנים געדארפט דרייוון די אמבולאנסן. עניוועי, איז געווען דעמאלטס ר' ישראל חיים מנשה פרידמאן, און ער האט אנגעהויבן צו שפייען בלוט, ער האט אנגעהויבן צו שפייען בלוט, איז שמואל אברהם סימקאוויטש איז אנגעקומען צו אים אין שטוב, און ער זאגט אים, איר מוזט שוין גיין אין שפיטאל, איר קענט אויסבלוטן צום טויט. זאגט שמואל אברהם, אבער איין מינוט, איך גיי רופן אן אמבולאנס, די גוי'אישע. זאגט ער, ניין, ניין, ניין, ניין, איך פיל מיך אז איך פאל אוועק, דו שוין, דו שוין, מאך עס און קום. נאך שבת, ער איז געזונט געווארן, איז געגאנגען שמואל אברהם, ער האט אים געזאגט, רעבע, איין מאל איר וועט נאך רעדן א ווארט וועגן די הצלה, וועל איך יעדן פארציילן. ער האט עס עניוועי פארציילט, ווייל די רבנים זענען קאראפטעד. ווען פאדווא וועט זיך שטיקן מיט בלוט אין די לונגען, דעמאלטס וועט ער זאגן אקעי ס'קען קומען מיט א סמארטפאון לאמיר אנהייבן צו לעבן נארמאל, ווער געט אונז די אלע הלכות? אונז האמער הלכות, ר' משה פיינשטיין האט געזאגט הכל מותר, אין ארץ ישראל איז דא די הצלה, די הצלה איז שוין דארט אסאך אסאך יאר נאך פאר די הצלה אין ניו יארק, און זיי האבן אויך א הוראה פון אלע גדולי הדור זיי מעגן מחלל שבת זיין. יעצט האסטו א פראבלעם מיטן סמארטפאון, איך הער וואס ער זאגט, איך וויל ענק עפעס זאגן לאנדאנער חברה, ליסן, איף יו וואנט טו קליים אוט פראם די באקס, דען סטאפ די גארביטש, ווען נישט עט איר בלייבן אין די באקס פאר די רעסט אוו יור לייף, ווייל באלד וועט עס אנקומען אז מען טאר נישט אהער און מען טאר נישט אהין, אזוי ווי זיי האבן משוגע געמאכט דעם סטייפלער, דעם רב קניבסקי, אז ווער ס'האט א סמארטפאון ביי די חופה, די קידושין זענען נישט תופס, לעטס סטאפ די נאנסענס. ארץ. ס'איז דא א תשובה פונעם ראגאטשאווער גאון, איינער האט אים עפעס אנגעפרעגט, ס'איז געווען א בהמה'ישע שאלה, זאגט ער, די שאלה זאלסטו נאכקוקן אין הגהות הב"ח אין עירובין דף ק עמוד ב', כ'מיין ס'איז סעיף ב' דארטן, קיצור יענער קוקט נאך, ער האט צוגעטראפן דעם ב"ח, האט ער געזען דארט איז דא א פיקטשער ווי א קוה קומט ארויס אין די שטאל, דעט וואס די ענסער, בהמות וואס איר זענט, ווערטס מענטשן. ווען זיי וואלט מיך געפרעגט. צו זיי פרעגן נארמאלע רבנים וואלט מען זיי געזאגט מען דארף אפילו נישט קיין גוי צוריק צו פארן אויך נישט ווייל מען ברויך שוין דעם אמבולאנס און אין שולחן ערוך שטייט אז א גוי איז נישט אזוי זריז ווי א איד נאר וואס גיי הייב אן מיט די סטודענטן שטעל דיר פאר זלמן לייב פיליפ איז געווען פון די הויפט פון די לוחמים קעגן דעם חילול שבת יעצט חילול שבת איז א גרויסע עבירה אבער שטופן אריין דעם פופיק אין יענעמס

און אזוי זענען די אלע וואס זיי האבן פארפירט, דאס איז אלץ ליידיגייערס, בעלי עבירות וואס זיי ווילן זיך ריינוואשן. לאנדאן, וועיק אפ און סמעל די קאפי. כ'וויל זאגן פארן עולם א אינטערעסאנטן געשעהעניש. די לעצטע וואך האב איך גערעדט וועגן א סקול באס וואס האט נישט ארויסגעלאזט א פרוי וואס זי איז א טיטשער, און ער האט אנגעהויבן צו שפילן ליבע מיט איר, ער האט אנגעהויבן צו זאגן איי לאוו יו און איי דיס און איי דעט און איך וויל מיט דיר וואוינען, ס'איז געווען א שרעק. די ווייבל איז טראמעטייזט. נאר פאר פופציג דאלער ביליגער א וואך העט מען נעמען א גוי. בקיצור, יעדן סאבדזשעקט כמעט וואס מען רירט אן איז אזוי אומדרערד. כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל פון לונדון, פון דארט א מאכער, ער קאלט מיך זייער אסאך מאל, ער רעדט צו די זאך, ער זעט אויס צו זיין גאר אן ערנסטער מענטש, ער איז דער איד וואס האט מיר פארציילט ווען כ'האב גערעדט וועגן שיעורים אויף הלכות נידה, זאגט ער אז אין לונדון איז דא פיר שיעורים, אין איין שיעור זיצן דריי אלטע אידן וואס זיי קומען נאר צו דעם רב'ס שוואגער צו דעם פרידמאן אלס רעספעקט, און דריי אלטע אידן הערן אויס הלכות נידה, אין א צווייטן שיעור לערנט מען פאר נאר אין שובבים, און אין א דריטן שיעור קומט קיינער נישט, און אין א פערדן שיעור קומט אמאל איינער און אמאל צוויי, און אזוי זעהן מיר אונז אויס. עניוועי, דער איד קאלט מיך אן און ער זאגט מיר. ס'איז דא א גרויסע פראבלעם מיט באסעס ביי אונז אין לונדון, למשל א באס דרייווער דארף אוועק גיין, למשל ער זיצט שבעה חלילה, אדער ער מאכט א שמחה, ער פארט אויף ארץ ישראל, אדער סתם ער גייט אויף וועקעישן, איר ווייסט אין לונדון, מען האט געזאגט אמאל, כ'האב געמאכט א מקווה, האט מען געזאגט א גרויסער עושר, ביי אונז טוט מען זיך אויף וויפיל מאל א יאר מען קען פארן אויף האלידעי, אין אמעריקע טוט מען זיך אויף וויפיל האספיטעלס מען קען געבן, אדער וויפיל צושטייער מען קען געבן פאר א האספיטעל, און דא איז האו מעני וועקעישענס איי גאו א יער. סאו מוז דאך דער אינגערמאן אויך פארן אויף וועקעישן ווייל ער איז דאך נישט עקזעמט. וואס טוט דער אינגערמאן? ער שטעלט צו א דרייווער שטאט זיך. יעצט דעם דרייווער וועם ער שטעלט צו גייט נישט דורך דורך די ישיבה. זיי דאנקען דעם אייבערשטן אז ער האט געטראפן א דרייווער. למעשה זאגט ער ס'איז זייער נישט גוט ווייל אונז האמיר גענוג פראבלעמען מיט די געהעריגע דרייווערס. די פארט טיים דרייווערס זענען דאך ממש א שרעק. ווייל ער האט דאך נישט פארוואס מורא צו האבן, די ישיבה שטעלט זיך אויך נישט איין פאר אים, זיי גייען אים נישט נאכטשעקן ווייל זיי האבן דאך אים נישט געהייערט, איז די ווארסט קעיס סענעריאו וועט מען טענה'ן ער געדרייווט דעם באס איליגעל, איז במילא האט קיינער נישט קיין מורא צו זינדיגן, און ער זאגט מיר קלאר אז ס'געשעהט אויף די באסעס מורא'דיגע פראבלעמען, ס'איז נישט אזוי ווי איר האט איינגעפירט אין ניו יארק אז ס'איז דא ווידיאו איבעראל. עס איז גרויסע צרות. ער זאגט איך זאל מעורר זיין און איך זאל שטורעמען אז גאנץ לאנדאן זאל זיך אויפוועקן. לאנדאן איז בכלל לעיד בעק. וואס אונז האמיר געהאט שוין זעכצן יאר צוריק הייבן זיי יעצט ערשט אן צו קומען דערויף. סאו ס'איז לעיד בעק. סאו זאגט ער מיר אז ס'איז גרויסע צרות. ער ווייסט. ער איז א לאנדאנער און ער ווייסט די קאמפלעינס דעטס גאוינג אן. און מיט דעם וועט עטס פארשטיין פארוואס איך האב ארויפגעלייגט. אויפן האטליין קעסטל נאמבער זיבעציג איין און זיבעציג פרשת תצוה, און דארט הערט מען ווי ענגלאנד איז ארויס בחרב וחנית אז אין אלע סקולס מוז מען לערנען וועגן טשיילד סעקשועל אביוז, פארוואס? ווייל וויסן איט העז טו סטאפ, סאו דאס איז די צווייטע זאך, איך האב אנגעהויבן און איך האב געזאגט פון א ווייבל. אז א שווארצע דרייווער האט איר געדרייווט און נאכדעם ווען די לעצטע קינד איז אראפ האט ער אנגעהויבן צו שפילן מיט איר ליבע, ער האט געזאגט האני איי לאוו יו ענד איי דיס ענד איי דעט ענד איי וואנא סליפ וויט יו, רחמנא לצלן. איך האב געבעטן דעם טאטן נעם זי ארויס פון דארט ווייל זי וועט כאפן א נערוון בראך צו דארפן פארן מיט דעם דרייווער יעדן טאג, כאטשיג די ישיבה האט דאך אנגעזאגט אז ער טאר מער נישט רעדן, איך וויל דיר זאגן ער קען זי רעיפן און דערהארגענען אויכעט ווען ער ווערט משוגע. אז ער איז אזוי משוגע אז ער ווייסט ס'איז דא ווידעא אויפן באס און ער טוט דעס צו א פרוי וואס געווענטליך אונזערע פרויען זענען פארהייראט סאו וואס האט ער געמיינט נאר ווען ער פארלירט זיך העלפט גארנישט ס'האמיר בקבלה פון דעם קליין געדענקסט דעם קליין פון מאנסי ווען איך זעה מיין טארגעט איז נישט דא קיין מאנסי באס ס'איז נישט דא קיין מאנסי טרעילס ס'איז נישט דא קיין מענטשן ארום מיר ס'איז נישט דא קיין תורה חלילה און ס'איז נישט דא קיין באשעפער חלילה דער טארגעט נעמט צו אלעס און ס'איז ליידער אזוי. סאו וויי טעיק טשענסעס? דאס איז געווען די צווייטע זאך. די דריטע זאך איז געווען די וואך א מורא'דיגע זאך. ווי עטס ווייסט דאך אלע, איך האב דאך נישט קיין שול ווי צו דאווענען, איך גיי ארום דריי מאל ווילימסבורג, למשל פרייטאג צונאכטס, און איך קום אהיים און איך זאג גוט שבת, און יעדער מיינט אז כ'האב געדאווענט לכי נרננו לה'. מ'לאזט דאך מיך אין ערגעץ נישט אריין, עטס ווייסט דאך יא דעם אמת. יא, עניוועי. למעשה וויל איך ענק זאגן, ווען איך גיי ארום דריי מאל די שטאט, איז מיר איינער נאכגעגאנגען, ניין ער איז אריינגעקומען אין בית מדרש ווי איך דאווען, הע הע, האב איך מודה געווען איך דאווען יא ערגעץ, עניוועי, ער איז אריינגעקומען אין די שול ווי איך דאווען, ער קומט אריין און הערט וואס איז געשען, דאס איז א אמת'ע מעשה, דעם פרייטאג צונאכטס, ער הייבט אן צו וויינען צו מיר, ער איז א איד אן א בארד, ער הייבט אן צו וויינען אז עס איז געשען אן אומגליק די וואך און ער וויל מיט מיר רעדן, שוין, פרעג איך אים וואס איז געשען, זאגט ער הער אויס.

איך דרייוו די קינדער, נאכדעם זיץ איך אין די סקול, ווייל ס'מאכט זיך אמאל טריפס אינמיטן טאג, אמאל איז איינער פארשפעטיגט, און אמאל דארף מען צוהעלפן אין קאך אביסל, איך מיין איך האלט מיך הענדי, איך גיי נישט אוועק אויף די פאר שעה וואס כ'האב אויף, ווייל דאס איז פארט פון מיין ווי מ'זאגט סעלערי, וואטעווער. עניוועי, איז געווען אזוי אז איך זע אלץ אז די ווייבל נאך א שעה צוויי דריי אין אפיס גייט זי אהיים, זי נעמט א קאר סערוויס און זי פארט אהיים. ווייל זי איז אין די אדמיניסטרעטיוו פאזישאן, זי דארף נישט זיצן דארט א גאנצן טאג. בין איך צו איר צוגעגאנגען און איך האב איר געאפערט, אזוי ווי דו דארפסט דאך אהיים, און איך זיץ דאך דא מיטן באס, עניוועי איך האב די שליסל פון די ישיבה'ס באס, איז וואס דארפסטו אויסגעבן געלט אהיימצופארן, איך קען דיך אהיימנעמען מיטן באס. שוין, די ווייבל זעט אויס.

די הנהלה האט אים אראפגערופען און ער האט אים געזאגט יו אר פייערד דאונט יו דעיר קאם אינטו אווער סקול ענד דאונט יו דעיר קאם אינטו אווער באס ענד יו העוו נאטינג טו דו וויט אס ענד איף יו אווערסטעפ די באונדערי יו אר אין דזשעיל שוין בקיצור איך וויל נישט זאגן ווער דער סקול איז ווייל דער עולם טראכט איך זעה יעדער איז א דיעפ טינקער אזוי ווי איך יעדער טראכט אז נע מסתמא האט ער זי שוין געטאטשט געפאנעלט אפשר איז ער שוין געווען מיט איר אין בעט קען זיין איך ווייס נישט אלעס קען זיין. באט די ענד אוו די דעי וויל איך אייך זאגן, איך געב אסאך קרעדיט פאר דעם תלמוד תורה, ווייל באמת צו ער האט עפעס געמיינט יעצט צו נישט ווייס איך נישט, און טאמער האט ער עס נישט געמיינט יעצט וועט ער עס מיינען מארגן, ווייסט דאך ס'דויערט צייט אנטיל יו ווארם אפּ. איז במילא האב איך א מורא'דיגע הנאה אז מען טוט קאנסטראקטיוו, סאו דא האט איר דריי מעשה'ס פון באסעס, איינס איז א שווארצער האט געזאגט פאר א ווייבל אז ער האט איר זייער ליב און ער האט איר נישט געוואלט אראפלאזן פון באס, און מ'האט אים בסך הכל געזאגט ער זאל מער נישט רעדן מיט איר. די צווייטע מעשה איז אז אין לאנדאן נעמט מען יונגעלייט און ווען זיי דארפן גיין אויף וועקעישן אדער אויף אנדערע זאכן נעמען זיי די דרייווערס, וויטש איז ראנג. און דריטנס אז איינע פון די גרויסע מוסדות אין בארא פארק. האבן זיך שוין צוגעשטעלט, זיי כאפן שוין אז מען זאל נישט ווארטן ביז ס'געשעהט א רעיפ אדער א לאוו סטארי, מען פייערט גראד יענעם, דאס איז א מוסד התורה, מען דארף אבאכט געבן אויף אלע זאכן וואס שטייט אין די תורה, איך האב הנאה. יעצט כ'האב נאר געוואלט זאגן סתם אזוי, ווען די ישיבה נעמט א דרייווער דארפן זיי אויך אויסטשעקן צו ער האט נישט, ווען מען זאגט, צו דא למשל איינער האט דייעבידיס צו וכדומה קען ער נישט האבן שאופער לייסענס, ער מוז גיין דורך, יעדן יאר מוזן זיי דורך גיין א טעסט אז זיי זענען געזונט. איך האב אויך שאופערס טו. יעדע יאר קריג איך א לאוו לעטער פון די מאטאר וויהיקל, דו האסט דרייסיג טאג צו גיין אויסטשעקן ביי א דאקטאר, און א ספעשל דאקטאר, נישט סתם א דאקטאר, דער דאקטאר האט א קאמפיוטער צו די מאטאר וויהיקל און ער שיקט אריין גראד דארטן אז ער האט אויסגעטשעקט און ער סיינט זיין נאמען אז דער מענטש קען דרייוון. א קאמערשל, קאמערשל מיינט קינדער, די מעינלי וועגן קינדער איז עס געמאכט, ס'איז אויך געמאכט אז מ'דרייווט א גרויסן טראק איז אים אריינגעשטעלט, ווייל געווענטליך א עקסידענט מיט א טראק איז גייען ארויס אפאר טויטע, אבער ס'איז בעיקר געמאכט פאר קינדער, סעיפטי פאר טשילדרען, יעצט אויב דו כאפסט סתם א מענטש אין די גאס און ער האט סתם לייסענס, ער דארף דיר אויכעט ווייזן אז ער האט א דאקטערס צעטל. די וואס האבן שופר'ס ווייסן, למשל איך האב אויכעט שופר'ס איך ווייס, יעדע יאר קריג איך א דאקטער'ס צעטל, דער דאקטער סיינט אונטער דרויף, מען פרעגט נישט דארט צו דער מענטש איז משוגע, ניין דאס האט אונז נישט דערשרעקט ס'איז אויב מ'פעסט עס ברוך השם יעדעס יאר, ווייל זיי פרעגן נישט צו מ'איז משוגע, ניין ניין ניין, מען זיי פרעגן דעם דאקטער משוגע, ווייס איך נישט וואס ער וואלט גענפערט, אבער מען פרעגט זאכן ווייסט, בלאד פרעשור, דייעביטיס, און כ'ווייס נאך אזאלעכע זאכן, מען פרעגט אפשר צען פופצען שאלות, באט עניוועי. איז טאמער נעמסטו סתם א יונגערמאן און דו האסט עס נישט געטשעקט און ער מאכט אן עקסידענט זאל דער אייבישטער שומר און מציל זיין וואסערא לאסוט דא גייט זיין. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא מלמדים, מלמד גייט אוועק, לאמיר זאגן אויף א וואך וואקעישאן צו א שמחה, מאכט חתונה, איז דא סאבסטיטוט מלמדים וואס זיי טוען דאס אן א סטעדי בעיסיס, ריטייערט מלמדים, זיי זאגן זיי מאכן מער אלס סאבסטיטוט ווי אלס א רעגולער מלמד, נאר ס'איז נישט דא יעדן טאג ארבעט. איז למעשה איז אזוי, איז דא ווען די ישיבה נעמט אזא מענטש, למשל אז דער מלמד איז אן אבל רחמנא לצלן, ער קען נישט גיין זוכן א סובסטיטוט, ער איז עס האט אים געטראפן נעבעך א צרה און ער איז פיניש. טאמער אבער גייט ער פארן ווייל דער בעלזער רבי מאכט חתונה, רופט מען א מלמד, איז דא צוויי וועגן, ס'איז דא איין וועג וואס דער מלמד רופט דעם צווייטן מלמד, דעם סובסטיטוט, אדער ס'איז דא א וועג וואס נישט דער מלמד רופט אים, נאר די הנהלה רופט אים. יעצט ווען די הנהלה רופט אים איז זייער גוט, ווייל זיי ווייסן וועם זיי שטעלן אריין. אויב ער ווערט גערופן דורך דעם מלמד, נו, לאמיר פארשטיין, האט דער מלמד אויסגעטשעקט יענעם צו ער נישט קיין סעקשועל פריעק און צו ער נישט אויף די א פעדאפייל? ניין! און דאס איז זייער שלעכט. און נאכדעם ווייסט ער נישט וואס דער מלמד גייט רעדן מיטן קינד. אמאל קען ער רעדן דברי מינות צו כפירה און ניבול פה. קוק, לאמיר צעלייגן די זאך. ווילימסבורג איז דא א איד וואס האט א מנובל'דישן האטליין, און ער רעדט און רעדט און רעדט און יעדער הערט אים אויס ברוך השם, און אויף דעם האבן זיך אנגעכאפט אַכט און דרײַסיק רבנים און זיי האבן אונטערגעשריבן א חרם. איך וויל אייך פרעגן, איר ווייסט וואס געשעהט ווען א מלמד רעדט? אין מיין משפחה איז דא איינער א מלמד, ער איז א סאבסטיטוט. אמאל פלעגט ער זייער נישט האלטן פון מיין האטליין, ער פלעגט מיר זאגן מוסר, מען דארף עס צומאכן. איך האב אים נישט געפאלגט, ווייל איך האב נישט געפאלגט אַכט און דרײַסיק לאך לאך רבנים אויך נישט. שפעטער מיט א צייט זאגט ער, ווייסט איך האלט אז דו טוסט יא גוט מיט דעם האטליין. פרעג איך אים פארוואס, וואס האט דיך געטשענדזשט דיין מיינד? האסט אויסגעהערט כ'האב געזאגט דארטן עפעס א גרויסן טיפן חידוש? זאגט ער ניין, כ'על דיר זאגן זייער פשוט, איך בין א סאבסטיטוט מלמד, פאר מיר שעמען זיך נישט די מלמדים ווייל איך בין נישט אין די גרופע, איך גיי אסאך מאל אריין וואו זיי עסן לאנטש, ס'איז דא אזא ספעשל פלאץ, א חדר אוכל, און ער זאגט מיר דו זאלסט וויסן, די מלמדים רעדן צוזאם אזויפיל ניבול פה צווישן זיך אז ס'גרוילט מיך, סאו זעט איר שוין וואו מ'האלט. מען נעמט אריין א סאבסטיטוט מלמד וואס ער האט קיין שום דרך ארץ נישט ווייל ער איז דאך נישט אפיציעל אין די צוות אין די גרופ פאר וועם זאל ער מורא האבן און דאס איז אלעס מותר. אויסער דעם איז דא נאך א פראבלעם אז ס'איז דא מלמדים וואס מען וויל זיי נישט ארויסווארפן וועגן פאליטישע ריזענס און מען ווייסט זיי זענען אפיציעלע חזירים אבער ברוך השם אויף דעם ווייסן שוין אלע קינדער יעדער ווייסט שוין ס'איז דא אן אווערנעס און אויסער דעם וואס ס'איז דא אן אווערנעס און די קינדער ווייסן איז דא נאך א מוראדיגע מעלה אויך שטעל דיר פאר האהאהא אלע קינדער שרייען היינט חזר מניוול. כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל, כ'האב געזאגט אז כ'האב שאופער לייסענס, כ'בין געפארן מיט איינעם פארלענגערן, קאלט מיך איינער אפ און ער פרעגט מיך, ער פירט א מוסד און זיי האבן באקומען עפעס דרײַ באסעס אין וועין אינדיאנע, כ'ווייס נישט פונקטליך וואו דאס איז, ערגעץ מסתמא אין אמעריקע, קען זיין נישט, קען זיין ס'איז אין ארץ ישראל לעבן ארגענטינע, פרעגט זיי מילא פלא וואו דאס איז. פרעגט מיך יענער, אפשר וואלסטו געקענט אויפפיקן דעם באס? אונז וויל מיר דיר צאלן זאלסט אויפפיקן א באס, פאר יעדן טריפ וועלן מיר דיר געבן אזוינפיל און אזוינפיל. זאג איך יענעם, איך זע דו ביסט א בהמה. פרעגט ער, פארוואס? זאג איך, קוק הער, צענליגע מלמדים האבן מיר מסביר געווען אז זענען געווארן מלמדים, זאלן קענען האבן א צוטריט צו קינדער, זאלן קענען פאטשקענען און טאפן. און שפעטער ווען איך האב אנגעהויבן צו פירן א מערכה, זענען אסאך ארויסגעגאנגען, זענען אוועקגעגאנגען אין אנדערע אינדעסטריס, ווייל זיי האבן געזאגט זיי האבן פארלוירן די פרינדזש בענעפיטס. היינט אז מ'האט אפגעשטעלט אלעס, און היינט אז ס'איז דא ווידיאו אויפן באס, ווילסטו אז איך זאל גיין דרייוון א באס? ביסטו משוגע? א באס זאל איך גיין דרייוון? איך וויל אפילו נישט זיין אויף די ווידיאו פון א באס אז איך בין געזעסן אין א באס, און קיינער וויל היינט נישט, טראסט מיר רבותי, סאו עניוועי. דעטס די סטארי. סאו רבותי איך וויל ענק זאגן מען דארף זייער וואטשן אויף די באסעס מען דארף וואטשן אויף די סובסטיטוט מלמדים און מען דארף וואטשן אויף די געהעריגע אויכעט אבער די געהעריגע האבן שוין די מעסעדזש קלאר איך האלט היינט ווען א מלמד טאטשט א קינד דארף מען אים נישט טראגן אין תפיסה מען דארף אים טראגן אין משוגעים הויז ווייל אז ער ווייסט וואסערע מלחמה כבדה ס'דא און ער גייט נאך היינט טאטשן ער איז א מענטל קעיס. ערגעץ. כ'האב שוין געזאגט פאריגע וואך מ'האט צוויי משוגעים צוריק געטראגן אין דזשעיל. איין משוגענער איז דער קאפאחאהאהאהאהא סאסורו זהב און דעם צווייטן איז מאיר דאסקאלאוויטש. יא ס'נעמט נישט לאנג ביז זיי טרעפן זיך צוריק אין דזשעיל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב באמת נישט געוואוסט וואסערא חשוב און איבערגעגעבן פאלק כלל ישראל איז, באמת כ'האב זיי אנדערעסטימעיטעד, איי האוו טו טעל יו. כ'האב באקומען יעצט, איך האלט שוין מיין פיפטן טעלעפאן. צוויי פרויען און דריי מענער האבן געקאלט און זיי האבן געזאגט זיי ווילן וויסן פונקטליך דעם נאמען פון דעם מעדיקעישאן, פון דעם נאלאקסאן, NALOXONE, טאמער איינער פארגעסט עס, כ'האב געמאכט דערפון א גרינגן וועג וויאזוי מען זאל עס דערקענען, ס'איז נ א, NA, נא, לאקס, לאקס איז א באס דרייווער, לאקס, און. וואן, או ען אי וואן, סאו סאו אינאיינעם איז עס נא לאקס וואן, סאו נא לאקס אן קיט, אזוי הייסט עס, בקיצור, און זיי האבן מיר מוראדיג באדאנקט און זיי האבן געבעטן איך זאל זיי געבן פונקטליך דעם נאמען, און איך האב אויך געזאגט אז מען קען עס קריגן אומזינסט, דער דאקטער געבט א פרעסקריפשאן, זענען געווען אזוי טענקפול, איך וויל אייך זאגן דעם אמת רבותי, אסאך מאל נאך די אלע גרויסע יסורים וואס מען ליידט, כ'האב דאך נישט קיין שול, כ'האב דאך נישט וואו צו הערן מגילה אויך נישט, און וואס גייט זיין? שטייט אפילו אז איינער קען ליינען ביחוד זאל עס ליינען אבער ער זאל עס הערן בציבור ברוב עם הדרת מלך, איז אזא פנים טראג איך, כ'האב שוין נישט קיין שול וואו צו הערן מגילה אויך נישט, שטעל דיר פאר, אבער אסאך מאל אזא טעלעפאן קאל, און עטליכע נאך, געבט אזויפיל חיזוק אז איך הייב אן צו טראכטן, דאס איז מיין קריאת המגילה, בציבור, דער ציבור ווייסט אז מ'דארף וואטשן די קינדער פון דראגס. סא ס'הייסט נעלאקסן, נאכאמאל, ען עי על או עקס, דאס איז נעלאקס, או ען אי, סא אינאיינעם איז עס נעלאקסן, דו דארפסט נישט וויסן, דו גיי נאר צום דאקטער, דער דאקטער ווייסט שוין וואס דא גייט פאר, דארפסט דיך גארנישט זארגן, דאס איז קעגן קאוקעין. טאמער מען האט עס אווער דראגד, עניוועי דאס איז געמאכט אז מען זאל קענען ווייטער בלייבן לעבן, יעצט ס'זעהט זיך אויס אז די אידן ווייסן און זיי אנערקענען און זיי דענייען נישט, זעהט אויס זיי זענען נישט געווען ביי דענייעל ריווער און זיי ווייסן זייערע קינדער האבן א פראבלעם, און זיי זאגן זיי ווייסן זיי האבן א פראבלעם מיט זייערע קינדער און זענען מורא'דיג צופרידן אז ס'דא א האטליין, איינער האט מיר אפילו געזאגט וויפיל קאסט דער האטליין אייך אויפצוהאלטן? א וואך? א חודש? איך וויל אייך באצאלן זאג איך אנפארטשענעטלי קאסט עס גארנישט. די קאמפאני מאכט געלט פון די לאנג דיסטענס, ווען מען קאלט צו זיי טשארדזשן זיי א פי, ווער ס'האט נישט קיין פלעט רעיט דארף עס באצאלן, אבער ווער ס'האט א פלעט רעיט איז. דעמאלטס בילט דעי קאמפעני וואס דארטן איז דא די האטליין בילן זיי דעי קאמפעני פון דא עפעס פֿיר צענט א מינוט איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל צו פֿיר פערצענט א מינוט ממילא קאסט עס גארנישט סא וואס זאל איך פון אייך נעמען אבער ס'איז אזא איבערגעגעבן פאלק כלל ישראל די אידן זאגן זיי ווייסן זיי האבן א פראבלעם און זיי ווילן טון קאנסטראקטיוו נאר איך האב זיי געזאגט פאר יעדן עקסטער, אויב דו האסט א פראבלעם, די מעדיקעישאן איז שוין נאר ווען יענער האט שוין גענומען וואס מען טאר נישט און ער איז שוין אויף צרות, אבער איף יו רילי וואנט טו דו קאנסטראקטיוו, נעם אים פאר העלפ. יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, רעדטס ענק נישט איין אז העלפ העלפט אסאך, ס'איז דא דער גרעסטער מיליאנער אין בארא פארק האט א זון וואס ער איז שוין געווען צוויי יאר סאובער און נאו הי פעל בעק, און אויכעט דאס קאסט יעדעס יאר בערך פון פופציג ביז הונדערט טויזענט דאלער. סאו אויב דיין זון איז שוין פארכאפט אין דעם גארבידזש איז שוין צרות. וואס דו דארפסט טון איז דו דארפסט זען אז די קינדער זאלן נישט ווערן פארכאפט, ביקאוז וואנס יו אר אן איט איז כל באיה לא ישובון, די אלע העלפ מיט שמעלפ מיט מעדיקעישאנס, דאס איז נישט קיין סך ווערד. ווען א מענטש קריגט חלילה קענסער איז דא קימאו טערעפי, מען מאכט אפערעישאנס, מען טוט, ס'טוט זיך, דער מענטש איז שוין א שברי כלי פאר די רעסט אוו היז לייף. סאו רבותי טיעטש יור טשילדרען, איך זאג ענק פאר קידוש, מען זעצט זיך אראפ פאר קידוש, מען וויל אנהייבן צו מאכן לשם ייחוד, יום השישי דארף מען זאגן קינדערלעך לאמיר רעדן אביסל פון דראגס, ס'איז מורא'דיג וויכטיג דאס זאל זיין די מדובר יעדע סעודה ביי שבת קודש, אחוץ ביי שלש סעודות ווייל ס'איז אין שול, דארט דארף די רב זאגן פון דעם. און ער זאל אוודאי עס נישט זאגן אין די טונקל, ווייל דאס איז דער גרעסטער חורבן פאר אידישקייט, זאגן שלש סעודות תורה אין די טונקל. גרעסטער חורבן. יעצט ס'קומט אריין פון ירושלים אז ס'דא איינע פון די גרויסע עסקנים, אז נישט פון די געווענליכע פון די גאר גרויסע עסקנים, פארשטייסט, און ער האט נעבעך מכשיל געווען קינדער, ווייל זיי מיינען דאך אז זיי זענען אן עסקן מעגן זיי דאך שוין טון וואס זיי ווילן, דאס איז דאך זייער ווי מ'זאגט. וועי אוו טינקינג. עניוועי, מ'האט אים אויפגעפיקט און מ'האט אים איינגעזעצט, און מ'האט אים געהאלטן נאך פיר טאג. בקיצור, ס'מאכט זיך א גאנצע מאוומענט פון ובערת הרע מקרבך. ברוך השם. יעצט דער פון די גרויסע עסקנים אין ירושלים איז שוין א פופציגער, ער איז שוין פופציג יאר אלט. הערסט וואס דא טוט זיך? יעצט די תלונה איז אז פאר דרײַצן יאר צוריק האט ער געטאטשט דאס קינד, דו ווייסט דאך היינט מען האט דאך עקסטענדעט אין ארץ ישראל מען קען קומען ביז אַכט און דרײַסיק יאר, יעצט ס'דא א צייטונג חדרי חרדים שרייבט אז מען רעדט דא פון א מענטש וואס ער פלעגט זיין ביי אלע אירועים ביי די שמחות הכנסת ספר תורות און ער האט געטוהן אלעס. אז יעדער זאל זיין צופרידן, און למעשה האט ער יא געטון וואס מען טאר נישט, יעצט זיי געבן נישט ארויס נאך דעם נאמען ווייל איך ווייס ווייל די צייטונגן האבן דארט אן אנדערע צוגאנג, ביז מען כאפט אים נישט און מען זעצט אים נישט איין און מען ווייסט נישט זיכער געט מען נישט ארויס קיין נאמען, אבער אונז האבן מיר אויך קאנעקשאנס אונז ווייסט מען פונקטליך ווער דאס איז, די נאמען פונעם חזר איז פון ירושלים, הייסט ברוך בראנדוויין. דאס איז מסתם די בראנדוויין משפחה וואס זייער איז געווען ביים סולם א איידעם דאכט זיך מיר, ס'איז מסתם די משפחה, ס'איז דא דא מאנסי אויך פון די משפחה, כ'מיין אז ס'איז די משפחה, כ'האב ענק שוין פארציילט, ס'איז דא איינער בראנדוויין איז געווען אן איידעם ביי סולם, און ס'איז דא א איד וואס ער האט געהייסן בערג, ער האט זיך געפענט דא אפאר פלעצער א קבלה סענטער, און ער האט זיך. פארליבט מיט זיין סעקרעטערי, האט איבערגעלאזט זיין ווייב, און נאכדעם איז ער געשטארבן, און מען האט אים געטראגן אויף צפת צו באגראבן, דארט אין דעם זעלבן בית החיים וואו איך בין, נאר דארט איז דא מחללי שבתים אויכעט, אבער דארט ליגט דער אר"י הקדוש מיט ר' פנחס בן יאיר אויכעט, אבער מען האט אים עקסטרא געלייגט דארטן, און מען האט געוואטשט זיין קבר, אראבער פלעגן וואטשן פיר און צוואנציג שעה זיין קבר זיבן טעג א וואך,

ס'איז דא א טעקסי קאמפעני אמעריקען לאטינא, זיי דרייען זיך דארט אין מאנסי, און פרויען האבן נישט קיין מורא אריינצוגיין, איך פלעג אריין ווען מיין טאטע איז געווען אין פרידוואלד נישט מער געדאכט, מיין טאטע זכרונו לברכה, פלעג איך דארט אריינגיין דארט אין מאנסי העיווען קויפן, און פרויען זענען געקומען, מיידלעך, מ'האט געגלייבט דעם גוי. עניוועי, יעצט איז דא עפעס א גאנצע מודעה אז ס'האט זיך אויסגעוויזן אז די חברה האבן געטון וואס מ'טאר נישט מיט אידישע ווייבלעך, די ווייבלעך זענען געווארן נערוון קראנק און געגאנגען צו דאקטוירים, אבער דער דרייווער האט געוואוסט אז ער דארף נישט קיין מורא האבן, ווייל די פרוי גייט אים נישט באגראבן. פארוואס? הע הע, ווייל ביי אונז באהאלט מען דאך אלעס. און זעט אויס ער האט עס אויסגעטרייט אויף איינעם און צוויי און דריי, און ער האט דערציילט זיינע פרענדס, ער האלט שוין ביים פערדן, אידישע טאכטער, און קיינער זאגט אפילו גארנישט, הע הע טע טע טע. אז אלע גייען אין דר'ערד כ'האב הנאה, מ'דארף באהאלטן אלעס אז אברכים אתך זאל קענען גיין מיטן פיפיק אינדרויסן, ווי די אלע אנדערע חזירים, מרדכי סאמעט, יחיאל בראנער, מיט משה עפשטיין, פיין באהאלטס עס ווייטער, כ'האב הנאה, הלוואי זאל ענק גאט באצאלן אז אלע ענקערע קינדער מיט אייניקלעך זאלן זיין מאלעסטעד, עניוועי רבותי מ'דארף נאכאמאל צוריק רעדן פון דעם סאבדזשעקט, ס'איז אסאך בעסער אז א פרוי האט א קאר אליינס און זי דרייווט אליינס ווי זי זאל זיך דארפן אריין זעצן מיט א גוי, בפרט נאך סקומט פארנאכטס סקומט ביינאכט מען נעמט די טעקסיס מען פארט און סאיז א שרעק און אין מאנסי איז אלעס דומיה דיביק אזוי ווי א טאל סאיז באהאלטן סאיז נישט אזוי ווי אין א שטאט יעצט זאגט איינער אז מען זאל זיי נישט ניצן ווייל פרויען קומען אפילו נישט פאראויס און קען זיין זיי האבן מורא מען גייט זיי קומען הרג'נען ביינאכט אויך אבער סאיז נישט קיין חילוק קען זיין סאיז סתם א פראפאגאנדע אידן זאלן מאכן מער פרנסה אבער בעצם אין די זאך איז ער גערעכט און זיי טענה'ן דא אנפארטשענעטלי די דיסקאסטינג סטארי אוו סעקשועל מיסקאנדאקט ענד

סאו, מעי די וואן אבאוו העלפ דעט יו שוד נעווער העוו טו קאנקער סאטש א טשעלענדזשינג עפיסאוד. יעצט וויל איך ענק זאגן, ס'איז נישט נאר לאטינא טעקסי, ס'איז אלע גויאישע טעקסיס, ס'איז אידישע אויכעט, נאר די אידישע ווי נישט וואס, מ'קאלט אפ, מ'ווייסט ווער ער איז, אביסל דרך ארץ האט ער פאר זיך און פאר זיין ווייב און פאר די קינדער, נישט יעדער איז אינגאנצן משוגע, אבער דער גוי, ער קען זיין ער איז בכלל נישט דא ליגעל. ס'איז יעצט געווען א פאל וואס אן איליגעל אימיגרענט, וואס ער איז געקומען פון סיריע, האט גערעיפט א פיר יעריג מיידל, הער, אין סיריע האט ער אויך געהאט פיר יעריגע מיידלעך וואס, און ער האט זי גערעיפט און ער האט זי געהארגעט, און מ'האט אים געכאפט, מ'האט אים איינגעזעצט בוואו ס'איז, איז יענער איז שוין טויט. כ'האב נישט געוואלט ארויפלייגן ווייל ס'איז דא א גאנצע פיונערל ווי זי די מאמע איר האט אזוי געוויינט, זי האט מיטגעברענגט צו די קאסטן צו די קעסקעט האט זי מיטגעברענגט נעבעך די טוי וואס די קינד האט זיך געשפילט, ס'איז דאך אזא רחמנות, ס'איז א שווארצע גוי, ס'איז א גוי'טע, און זי האט געזאגט א יולאדזשי אין די קירכע, און דער גלח האט געזאגט א יולאדזשי, ס'איז געווען ממש הארץ רייסענד, נישט איך וויל עס נישט ארויף לייגן ווייל ס'איז נישט איינגענעם א איד זאל וואטשן אזא זאך ווי מען זאגט אין א קירכע, אבער ס'איז ממש איטס מיינד באגלינג, רבותי ס'איז דען נאר דיי אמעריקען לאטינא? ס'איז יעדע גוי, זיי קומען דא ווילדע חברה פראים און ס'איז זיי נישט צו דערקענען משה עפשטיין, האט א ברודער וואס הייסט זלמן עפשטיין, ער האט א זון וואס ער האט געוואלט א גויטע אריינצונעמען אין די קאר, למעשה ס'איז געווען א ליין אפ און זי האט אים נישט דערקענט, יעצט האט מען אים איינגעזעצט פאר אנדערע זאכן, פאר ברייבערי, ס'איז נישט קיין חילוק, די זעלבע ווי יענער דערקענט דיך נישט דערקענסטו יענעם אויך נישט, ביי דיר זעהן אויס אלע שווארצע די זעלבע און אלע גוים די זעלבע, סאו פארוואס גיט עטס פרנסה פאר די גוים? אויסער דעם זענען זיי גרויסע גנבים. זיי זענען גנבים. איך האב שוין געוויסט וויפיל ס'דארף קאסטן פונעם מאנסי באס ווען מ'גייט אראפ ביז צום נורסינג האום ווי מיין טאטע איז געווען. איך האב אלעס געוויסט. יעדער האט געגעבן אן אנדער פרייז. דער האט געוואלט פופצן, פערצן. נאך פרעגט ער האו מאטש יו וואנט טו גיוו? טערטין? זאג איך אים נאו. איטס א לאקעל און אין די סיטי איטס פייוו דאלערס. עניוועי, מסתם די ווייבלעך ווייסן שוין אויך וויפיל זיי דארפן צאלן, באט עניוועי, מען טאר נישט פארן מיט די אלע חברה. יעצט די קנאים האבן זיך אויפגעוועקט אז דער בעלזער האט אויפגענומען אן אפיקורס, זענען יעצט ארויסגעקומען, איך בין שוין ארויסגעקומען אויף דעם דעם זעלבן טאג ווען ער האט אים אויפגענומען, ווען ער האט אויפגענומען דעם דעם וויאזוי זיי רופן אים דעם אפיקורס, ער איז אן אפיקורס, און ער האט געפרעגט דו קענסט מיין שווער'ס בוק? אה, געווען אן אפיקורס זיין שווער, דעם פריים מיניסטער פון ארץ ישראל זיין שווער. און ער זאגט יא כאב עס נעכטן געהייסן מען זאל עס ברענגען, האב איך מוחה געווען ביסט משוגע די ביסט א רבי פון כלל ישראל און די די האסט די אלע ביכער פיל מיט מינות און כפירה און די טוסט זיך נאך אויף די האסט עס די ליינסט עס די קענסט עס שוין די קנאים האבן זיך יעצט אויפגעוועקט אז ער האט געטוהן אן עוול יעצט דער עוול אליין פון אויפנעמען איז אפשר נישט אזא גרויסער עוול ווייל ער איז

פריים מיניסטער אין ארץ ישראל, איז געווען אן אפיקורס און ער האט אים געגעבן א שאקל און ער האט געזאגט יא ער קען עס און ער האט געהייסן מען זאל עס ברענגען, מיט דעם האט ער זיך אויפגעפירט זייער ביליג, ער האט זיך אויפגעפירט אזוי ביליג אז ממש איך האב שוין גראד מוחה געווען, יעצט זענען זיי אויך מוחה אז ער האט אים אויפגענומען, דאס אויפנעמען אליינס איז נישט די גרעסטע פראבלעם, ער איז די פריים מיניסטער אין ארץ ישראל וועדער יו לייק איט אר נאט, און ער האט געמעגט קומען מנחם אבל זיין און מען האט אים נישט געמוזט ארויסווארפן, דער סיגעטער האט אויך נישט ארויסגעווארפן, בארג מיט אנדערע אויך. און אונטערגעשריבן איז איינער פון די אונטערשרייבערס איז משה גרין, איך הער ער ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיך אבער ער האט אונטערגעשריבן. ס'איז גוט. ס'איז די זעלבע לצים וואס האבן אונטערגעשריבן מיין חרם, נישט ממש די זעלבע באט אלמאוסט די זעלבע. יעצט, ס'קומט פורים, מ'גייט שיקערן, טאמער שיקערסטו אדער דו פילסט אז ס'איז אביסל געגאנגען א, ווי מ'זאגט, אוט אוו די ליין זאלסטו מאכן זיכער אז די דרייווסט נישט אהיים, זאלסט נעמען אדער איינער זאל דיך דרייוון אדער זאלסט פארן מיט פאבליק טרענספארטעישן אדער אדער נעמען א קאר סערוויס. יעצט וויל איך רעדן אביסל פון אין שמחה אלא בבשר, מען שיקט משלוח מנות, מען שיקט פלייש, איך האב גערעדט פאריגע וואך אז ס'נישט דא קיין כשר פלייש און דער עולם קאלט אפ, דער עולם ווייסט נישט, עטס הערטס נאר מיין ווערזשען אוו די סטארי, וואסערע גיהנום איך באקום נאך יעדע דרשה, אסאך מאל, נישט אייביג. סאך מאל באקום איך אזא גיהנום, מען קאלט אריין, מען שעלט, איך וויל אייך עפעס זאגן, בילעם איז געווען א פאבליק שעלטער, יא, דער בילעם האט זיך געקענט באהאלטן פאר יעדן קליינעם בחור אין סענדז סטריט, איך פלעג אלץ זאגן הרב ניסן יאסף ווען ס'שטייט דארט א גרויסע סיין פאבליק שעלטער זאג איך דער בית מדרש איז א פאבליק שעלטער, דא האט מען צוזאמגעשאלטן כל גדולי הדור, בילעם האט זיך געקענט לערנען ביי אונז וויאזוי מען שעלט.

געוויכט. דריי און א האלב טאן, א טאן איז כ'ווייס נישט פונקטליך וויפיל, טויזנט קילא מסתם, ווייל ס'האט, ס'איז דא ביי אונז איז די פונט איז טו פוינט טו אבער ס'איז נישט קיין חילוק, טויזנט קילא, דאס טייטש מ'רעדט דא פון דריי טויזנט פינף הונדערט קילא וואס דאס איז מאל לאמיר זאגן צוויי, די פאונד איז מאל צוויי, סאו רעדט מען דא פון בערך זעקס זיבן טויזנט פונט פלייש. יעצט

און מען האט גענומען די אלע פליישן און מען האט עס געמאכט, מען האט עס אוועק געלייגט אז מען גייט עס דעסטרויען, און פון ווי איז דאס געקומען? פון בראזיל דורך יהודה ושומרון, ענד איט מעיד איטס וועי טרו די עטרות עטרות אינדאסטריעל פארק אין ירושלים נארדערן בארדער, און אויכעט איט וואס פוינטעד אוט דעט די מיעט

ס'איז דא אזא מין שטארקע קעמיקל, איך געדענק נישט וויאזוי ס'הייסט, איך האב עס געזען אמאל אין רעסטעראנטס, אז מ'מאכט פרענטש פרייס ווערט דאך די פאטעיטאס ווען ס'איז רוי ווען די שיילסט עס אפ ביז די באקסט עס נישט אפ ווערט דאך עס ברוין, האבן זיי עפעס אזא זאך וואס מ'לייגט אריין אין א גרויסן טאפ איין לעפל, טאמער לייגט מען דריי אדער פיר לעפל שטארבט יעדער ווער ס'עסט די פרענטש פרייס, עטס ווייס נישט ווי הייקל דאס איז די אלע זאכן? נעמט מען די זאכן און מען נעמט די פלייש און מען געט עס א דעק איבער מיט דעם און נאכדעם גייט אלעס ווייטער פארן ווי עס דארף צו זיין. און דא שרייבן אריין די חברה אויף די בלאג אז דאס האט צו טון ווייל ס'איז דא א גרויסע רייץ צווישן כשר'ס און טרייפות איז במילא איז פאלט מען ליידער דורך. יעצט אין פראנט פון סאטמארע מקווה פון לונדון איז געשטאנען א שווארצער גוי וואס האט אנגעטוען א טישורט פון ביידע זייטן שטייט דארטן אז מען זאל נישט האבן די סמארטפאונס מיט די אייפאונס און ער ציילט טיילט אזאלכע צעטלעך אז מען טאר דאס נישט האבן. ווען עטס לייגטס אריין דעם מין כח אין מאכן פון די קינדער מענטשן אין לערנען מיט זיי תורה און יראת שמים מיט חסידות מיט אלע גוטע מידות און אזוי ווייטער וואלט עטס אסאך מער אויפגעטון. ווייל די גאנצע אייפאון, סמארטפאון און די אלע זאכן איז נאר א תוצאה פון דעם וואס מען האט נישט געלערנט מיט די קינדער תורה און יראת שמים און זיי געזאגט אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, אבער ווען עטס טוטס ווען דאס וואלט עטס נישט געדארפט אנקומען צום אייפאון און סמארטפאון. ס'איז דא שיקסעס אין די גאס, ס'איז דא בחורים און יונגלעך אין מקוואות און ס'איז דא אין די טוילעטס, און דעסטוועגן דאך נישט יעדער גייט צו און ער טאטשט. פארוואס? ווייל ער האט אביסל יראת שמים, אדער האט ער מורא פארן אייבערשטן, האט ער מורא, אדער האט ער מורא פארן בשר ודם. ווען עטס לייגטס אריין מער כוחות אין נארמאלע זאכן נישט אין די משוגענע זאכן, וואלט עטס אסאך בעסער געפארן. יעצט ס'איז דא אין בני ברק א ביטערע פרשה וואס איינער האט געווארפן אויף א מיידל, ער האט געטענה'ט זי איז נישט גענוג צניעות'דיג, דערווייל איז זי גענוג צניעות'דיג האט ער געווארפן אויף איר אזא שארפ אבדזשעקט און זי האט געדארפט האבן סטיטשעס און מ'האט אים אויפגעפיקט. איך וויל דיר מסביר זיין. יענער מעג גיין מיט אן אייפאון, דו האסט אים נישט קיין שום רעכט אנצורירן א האנט, דאס איז געווען דער אלטער סאקמערע, קאקמערע, אזיאטישער וועג, איך בין באלעבאס אין שטאט און יעדער מוז מיך פאלגן, און דער עולם האט זיך פון ענק אויסגעלאכט און אפגעשאקלט, היינט האט עטס נישט די אייגענע חברה, די אייגענע חברה גלייבן היינט נישט אין גאט, וואס מען האט זיי געלערנט אין חדר לאכן זיי דערפון, ווייל זיי זעען דער רבי האט אויך געלאכט דערפון, דער רבי מיינט זייער רבי, דער מלמד אין חדר, ער האט געזאגט קדושים תהיו, מען טאר נישט אנכאפן דארטן און מען טאר נישט און מען טאר נישט, נאכדעם האט ער געגאנגען האט. האט אים נאך אנגעכאפט, ער האט נאך אויסגעלעקט אויך, רחמנא לצלן, סא יעצט גייט עטס אננעמען א נייע משוגעת, שטעלן די גוים מיט אריינלייגן כוחות אין דעם, צו אז א מיידל גייט נישט צניעות'דיג איז עס ענקער פראבלעם, צו ס'איז געווען אפאר וואכן צוריק האבן אפאר בחורים אנגעמאקלט א מיידל ווייל זי האט געהאט א סעלפאון, זיי מאקלן אן די מיידל ווייל זיי האבן א קראש קעגן די מיידל, דעי לאוו דעט גירל און דעי וואנט טו רעיפ האר. זיי ווייסן נאר נישט אזוי צוצוקומען, איז געט ער זיך אויס די תאווה מיט דעם וואס ער געט איר א פראסק. דאס ווערט אנגערופן BDSM. ספענקינג איז א חלק פון רעיפינג, און עטס האט נישט קיין שום רעכט קיינעם גארנישט צו טון, און איך זאג אלץ די בחורים, טאמער איינער וועט דיר עפעס טון ווייל דו האסט א סמארטפאון, זעץ אים איין, דאונט מעיק ען אישו אוט אוו איט. ער דארף גיין אין דזשעיל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן דער עבי בעיבי שטיין גייט דאך ווערן יעצט א מיידל, כ'וויל דיר זאגן אז דו ביסט א זכר זאלסטו דיך האלטן צו זיין א זכר, כ'געב אזא קוק, די עשרת בני המן האט מען אויפגעהאנגען, נישט דא קיין איין פרוי וואס מ'האט דארט אויפגעהאנגען, דו זעסט ווי וויכטיג א מאן איז, אים האט מען געהאנגען, א פרוי האט מען נישט געהאנגען, סאו ליסן, סטעי טו בי א בוי, לאז דיך אפ פון די שטוסים, און כ'האלט אז מיינע ווערטער וועלן יעצט אין דיר אריין גיין ווייל יעצט איז פאר פורים, און פורים איז דא א גרויסע הארה וואס קומט אראפ פון הימל. כ'האב געוואלט זאגן, מ'רעדט דאך כסדר וויאזוי מ'דארף אפהיטן די בחורים מיט די קינדער, כ'האב געוואקט דא אין בארא פארק אין די גאס, זאגט מיר איינער א איד זאלסט וויסן נחום מאכסט א גוטן דזשאב, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער יא די משפטים קלעפ, דאס אנרירן דעם אחור, וואו! ס'געווען אין אלע תלמוד תורה'ס, בקיצור זאגט ער מיר היינט קיינער דערוואגט זיך נישט, איך וויל אייך זאגן ער ווייזט מיר איך האב דו זעסט אפאר קינדערלעך געבענטשט זאלט איר זיין אלע קינדער זאגן אמן ער זאל זיין געבענטשט. כ'האב געוואלט מעורר זיין א קלייניקייט, איך בין דא יעצט ביי דעם סטאר ווי דער בוהושטינער האט געגעבן א הכשר דא, די קהילה, די גלאט שחיטה איז דער, איז שטיי איך דא און איך ווארט אויפן באס צו פארן אויף ווילימסבורג, עניוועי איז דא עפעס א ישיבה, ס'איז געווען סעווען פארטי פייוו, איז דורך געפארן די בארא פארק באס און איז דא א ישיבה מיט אפשר צוואנציג בחורים אויב נישט מער, און דער ראש ישיבה איז געשטאנען דא מיט זיי, גערעדט מיט זיי, כ'האב הנאה געהאט. קודם האב איך הנאה געהאט ווייל צען יאר צוריק צי אכט יאר צוריק ווען איך פלעג דא גיין און איך האב געזען די בחורים פלעגט יעדער שרייען היינט ברוך השם שרייט מען נישט זיי ווייסן ווער ס'האט זיי מציל געווען פון זנות עניוועי כ'וויל נאך זאגן מען גייט ארויף אויפן באס און ס'איז זייער געשטופט און מען לעשט אויס די לייטס ס'ווערט טונקל און וואס געשעהט? מען הייבט אן צו טאטשן די בחורים, מען שטופט זיך אריין אין זיי, זייער ערווה קומט אן בערך כמעט ווי די הענט פון דעם איד וואס ס'זיצט אויפן טשעיר, און מען הייבט זיך אן צו שפילן זיך אהער און אהין, אזוי ווי יענער האט געזאגט אין ארץ ישראל, מען האט אים איינגעזעצט, זאגט ער, כ'האב קיינמאל נישט אראפגעצויגן קיינעם דעם זיפער, ער האט נאר דורך די הויזן געטשעפעט. סאו דא טשעפעט מען אויך די בחורים נאר דורך די הויזן, און די בחור הייבט אן צו פילן און ס'טויג נישט, און איך האלט אז די ראש ישיבה זאל זיי זאגן, אויב דו פילסט איינעמס האנט, אפילו נישט די פאם, נאר ער שטופט זיך מיט די עלבאו, זאלסטו שרייען דו חזיר דו מנוול, קיעפ יור הענדס טו יור סעלף, נו וועט דאס נישט געשען מער, איך בין למעשה נישט ארויף, פארוואס? ווייל קיין זיץ פלעצער איז נישט געווען נאר שטיי פלעצער, און די באס פארט ווי משוגע און ס'וועט זיך ווארפן אהער און אהין, און מ'קען חלילה ארויף פאלן אויף א בחור. און דער בחור קען ארויפפאלן אויף דיר, און ס'ווערט א קירוב בשר ממש, און אהבה דוחקת את הבשר זאגט דער תניא, ס'איז דא ליבשאפט מאכט עס די מעשה זאל וואקסן, כ'וואלט זייער געוואלט אז מ'זאל צושטעלן פאר אזאלעכע בחורים א באס אדער א ווען, זייער נישט צניעות'דיג, די חזירים ווייסן שוין ס'איז ראש האוער. וויאזוי ווייס איך? ווייל ווען איך בין נישט ארויף האט מיר א איד געזאגט, גוט האט איר געטון איר זענט נישט ארויף, פרעג איך אים פארוואס? זאגט ער וואס טוט זיך אפ אזויפיל זנות מיט די האלבע שעה? ס'איז א שרעק. פרעג איך פון וואנעט ווייסט איר? זאגט ער וואס איר מיינט איך בין נאאיוו און סטופיד? איך האב נאר מורא געהאט צו רעדן. איר האט נישט קיין מורא רעדט איר. אבער ווי אר אלל היער ענד ווי אר סמארט. און אונז ווייסן וואס דאס הייסט סעקס און א סעקס דרייוו און וואס דאס הייסט א יונגער בחור און א יונג מיידל. סאו איך בעט דעם עולם בי קערפול די ישיבה זאלן צושטעלן א ספעשל באס ווען מען פארט און איך בין זיכער אז אינדערפרי ווען מען קומט אהער די זעלבע גארביטש. גארביטש, ווייל כ'וויל דאך נישט זאגן אז די גארביטש הייבט זיך אן דווקא ביינאכט ווען מ'קומט אהיים, ווייל די חזירים האבן נישט קיין מורא אינמיטן טאג, ברוך מרדכי לעבאוויטש האט זיינע וויקטימס גענומען אין א אפענעם פארק און אראפגעצויגן די הויזן מיט די אונטערהויזן און זיי האבן געשריגן, ס'איז דאך א שאנדע, יעדער קוקט, זאגט ער, דארפסט דיך נישט מאכן וויסנדיג, קיינער וועט נישט קומען זאגן א ווארט, אזוי געווען די סיסטעם, קודם האט מען מורא געהאט צו זאגן א ווארט און נאכדעם די בחור וואלט געלייקנט, און נאכדעם ברוך מרדכי געווען א וועלטס חזיר, מ'האט פאר אים מורא געהאט, ער געווען א מען אוו פאוער. סאו איך וויל דאס פארעכטן אז מען זאל מאכן אזא ספעשל באס פאר די בחורים, אדער ס'זאלן קומען צוויי באסעס, על פי לא מען טאר נישט אזוי פארן עניוועי, מען זאל נאר סערטען אמאונט מענטשן וויפיל ס'מעגן שטיין. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב שוין געזאגט מען דארף בעטן דעם אייבערשטן ס'קומט אזא יום טוב ווי פיורים ס'זאל זיין ונהפוך הוא, און כ'האב אויך געזאגט מען זאל זיין אפגעהיטן מיט די מקוואות, מען זאל נישט גיין אין מקוואות, מען זאל נישט לאזן קינדער גיין אין מקוואות. נאך קריעת ים סוף שטייט ויבא עמלק. ווען מ'איז אין ים מיט די גרעסטע סארס טהרה דער ים האט מטהר געווען, ווייל שלג איז מטהר. וויאזוי פונקטליך איז דא אין די ראשונים א מדובר? ווייל ס'רירט דאך אפילו נישט אן די מענטש. שלג איז נישט די פשט מ'מוז אנרירן דעם שלג איבעראל, און אפילו ווען יא, ווען מ'רירט אן מיטן רוקן רירט מען דאך נישט אן מיטן בויך, סא ס'איז נישט קיין קאנטיניועישאן, ס'איז דא אין דעם זייער א לאנג אריכות. איז דער ים ווען מ'איז אריין אין ים איז אראפגעגאנגען ס'איז געווען נידריג ס'איז געווען המים להם חומה מימינם ומשמאלם ס'איז דא אין דעם סודות איבער סודות נוראות אז דער ים האט זיי מטהר געווען ס'איז מורא'דיג וואס איז געשעהן נאכדעם ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים אין די מקוואות הייבט זיך אן די גרעסטע פראבלעם פון משכב זכר רש"י זאגט ער האט זיי מטמא געווען מיט משכב זכר. אשר קרך. מ'דארף זייער וואטשן. און אויך אויך דארף מען וויסן אז מ'דארף זייער אסאך מתפלל זיין. קאפיטל ק"ב דאס איז גארנישט מ'דארף געהעריג זאגן תהלים. ס'איז געווען אמאל א איד וואס האט זוכה געווען צו גרויסע אורות וואוילע קינדער האט ער געזאגט ווייל ער יעדער איינער איז געווען ביזי פורים מיט אלע מצוות און ער האט זיך געזעצט צוויי שעה זאגן תהלים און ס'איז געפערליך כ'וויל ענק זאגן. ס'איז דא א קאלעדזש וואס ס'הייסט קוני, די ראשי תיבות איז סיטי יוניווערסיטי אוו ניו יארק. האט מען געכאפט א פראפעסער, מ'האט אים רעקארדעד ווי ער האט עטליכע מאל זיך באקלאגט אז ס'איז דא צופיל אידן אויף זיין סטעף. איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? מ'האט דאך אונז פיינט דורך און דורך. און יענער איז א פראפעסער דאקטער סטוארט סאס, און ער איז אויך געווען אן אינטערן אין קינגסבארא קאמיוניטי קאלעדזש. דאס מיינט אזוי אז ווען א איד פאלט אריין אין א שפיטאל ביי א דאקטער וואס האט פיינט אידן לאט ער אים שטארבן אויכעט. יו דאנט קנאו וואטס העפענינג. יעצט איז דא איינער וואס ער סוט, א פעדערל לאו סוט, סיי קעגן דעם סאס און סיי קעגן קוני, אבער רבותי וואס איז די לאו סוט אונז זעמיר אויף צרות אם השם לא ישמר עיר שוא שקד שומר. כ'האב געהאט א אינטערוויו אויף איינע פון די גרעסטע אידישע רעדיא סטעישאנס אין ארץ ישראל, און כ'האב גערעדט אויף דריי שפראכן, כ'האב גערעדט א דרייפערטל שעה אויף היברו, נאכדעם האב איך גערעדט אויף ענגליש, נאכדעם אויף אידיש. פון דעם איז שוין געווען אסאך וואס האבן עס אראפגענומען, און ס'איז שוין דא היינט. סייקאלעדזשיסטס און סייקייעטריסטס אין ארץ ישראל וואס האבן זייער אייגענע וועבסייטס און זיי רעדן נאך מיין גאנצע שפראך וויאזוי מען דארף צוגיין צו א פורים, אמאל איז דאס נישט געווען, מען איז צוגעגאנגען צום פורים, מען האט געלאזט די קינדער גיין אויף די באסעס, געגאנגען צוזאמנעמען געלט, און עס איז געווען אן אומגליק. ברוך השם אז ס'איז נושא פירות, געלויבט דער הייליגער באשעפער. יעצט מען מאכט אז מען געבט איבער בו ביום פאר ארעמע לייט, געבט מען איבער אין ארץ ישראל, כ'וויל אייך זאגן, צדקות פון ארץ ישראל איז זייער גרויס. שטייט גרויסע זאכן אויף דעם, ס'איז מקרב די גאולה מיט אנדערע זאכן, אבער צדקה צו געבן יענעם צו עסן, דיין נעיבער, איז נאך גרעסער, ווייל דו ווייסט דאך ווער דאס איז, דו זעסט ווי יענער מוטשעט זיך. מתנות לאביונים און משלוח מנות קען מען לאזן אין אמעריקע אויכעט, מ'מוז דאס נישט יוצא זיין אין ארץ ישראל. איך וויל נאכאמאל ווארענען מען זאל נישט קויפן משוגענע קאסטומס פאר די קינדער, ס'דא קאסטומס וואס מ'טוט אן קען מען זיך דערשטיקן דערפון אויכעט. געזאגט, און מען זאל נישט לאזן אז ס'זאל זיך אויסמישן יונגלעך און מיידלעך, מען זאל נישט אנטון א מיידל יונגלישע זאכן און א יונגל מיידלישע זאכן, ווייל ס'גייט ארויסקומען די ארגסטע עבירות וואס ס'איז דא, און איך ווארן און בעט יעדן נאכאמאל, רופטס נישט קיין אורחים צו די סעודה, אפילו נישט די זיידעס, ווייל עס קען זיין גרויסע פראבלעם, יעצט אויב די זיידעס ווילן נישט זיין אליינס, זאל למשל דער זון פונעם זיידן זאל גיין צום טאטן אים האלטן קאמפעני, דעטס אלל, דאונט לעט עניבאדי אין, באקום כסדר טעלעפאן קאלס, דער מצב איז שרעקליכערער פון ווי מען מיינט, יו דאונט איווען בעליוו וואטס גאוינג אן, א איד האט מיר געזאגט ווען כ'האב געזאגט אז ס'איז דא מענטשן וואס וואוינען מיט די קינדער האבן זיי געהאלטן אז איך בין געווארן א משוגענער, זאגט ער אין זיין קלאוז פעמילי איז געווען יעצט א פרשה וואס א טאטע האט געוואוינט מיט א אייגן טאכטער, און אן אנדערער האט מיר געזאגט. אז א זיידע האט געוואוינט מיט א אייניקל, כ'מיין ס'איז מעשה בכל יום. סאו די אלע זאכן וואס איך זאג ענק, דאס קומט נישט פון טיערי, דאס קומט ליידער ליידער פונעם אמת. יעצט ס'קומט באלד פסח, מ'וועט מאכן די סדרים אין די האטעלן, מענטשן פארן ארום, דו ווייסט נישט ווער יענער איז, מ'פרייט זיך אז יענער נעמט א פלאץ, און ער באצאלט, ענד נאובאדי ריעלי קעירס, און כ'האלט אז יעדער וואס ס'גייט פארן אין די פסח האטעלס יעצט איז שלושים יום קודם החג, ס'איז שוין, ס'איז שוין, ס'איז נאך אביסל מער, אבער דארף יעדער איינער זאגן פאר די האטעל קיפערס איך וויל א ליסטע פון יעדן איינעם ווער ס'קומט און איי וואנא סי איף מ'האט אים אויסגעטשעקט אז ער איז נישט קיין רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. און יעצט וואס ס'קומט ממש גראד נאך פורים קומט ליזענסק, כ'האב ענק שוין געזאגט הונדערטער מאל. אז די אלע געפארעכצער מוז זיין איש וביתו באו, אליין זאלסטו נישט לאזן דיין מאן פארן, ווייל א גרויסער עולם פארט פאר זנות, ס'איז ביליגער דארטן די זונות, דארט איז נישט אזוי רעסטריקטעד, מ'לאט אז דער עולם זאל כאפן אן אמעריקאנער דאלער מיט אביסל זנות, די גאווערמענט טוט עס נישט אזוי ווייט אנגיין, איז למעשה האסטו א פראבלעם, דו לאזט דיין מאן פארן, ער פארציילט דיר אז ער פארט צו רבי ר' מיילעך, און דערווייל איז אין די הויזן ביי אים פריילעך. ס'איז אלעס זאכן וואס כ'האב עס שוין געזאגט, איך חזר איבער נאר בקיצור. טרינקען זאל מען נישט לאזן די קינדער, מען זאל זייער שטארק וואטשן צו זיי זענען נישט אויף דראגס, צו זיי האבן נישט דראגס, און צו זיי גייען נישט ארויס מיט שלעכטע חברים. אפילו ווען ער זאגט דיר, אה, איך גיי נאר צום רעבן דא, איך גיי נאר דא, איך גיי נאר דארטן, רבותי, וואטש יור טשילדרען. יעצט די הצלה האט אריינגעשטעלט אין צייטונגען אפאר קליינע וויכטיגע מעסעדזשעס, און איך וויל עס פארליינען.

ס'זאל נאר נישט האבן די אלע באטענס וואס מ'קען אנקומען איבעראל, אבער צום טאטן און צו די הצלה און צו די פאליס זאל עס זיין אטאמאטיקלי פראגרעמד. נאכדעם זאגן זיי קאמפליט נעים און עדרעס און טעלעפאן נאמבער זאלן ענקערע קינדער וויסן. יעצט אמאל איז עס זייער שלעכט ווייל אז ס'קומט א סטרעינדזשער און ער פרעגט דיך דיין נעים עדרעס און טעלעפאן איז עס אן אומגליק. וועגן דעם זאגן זיי א שורה נאכדעם נעווער טאלק אר גאו עניוועיר וויט סטרעינדזשערס. דאס איז הא בהא תליא. א סטרעינדזשער טאר איך נישט פרעגן נישט א נאמען און נישט וויאזוי די הייסט און איך זאג ענק אייביג און מענטשן פאלגן די קאפלעך איך הייס נפתלי איך הייס משה אברהם נעמט עס אראפ ווייל א סטרעינדזשער קומט צו אה אברהמעלע האו דו יו דו אה יו דאנט נאו מי איים יור אנקל און אזוי הייבט זיך אן א גאנצע געשפרעך און ער געט די האנט און מען גייט שוין וואקן. כ'וויל ענק אויך אנווארענען וועגן קראסן קינדער. ווייסט, ווען א קינד זאגט קראס מיך, און דו גייסט צו זען צו מ'קען קראסן, לויפט ער שוין. דארפסט זאגן דעם יונגל שטיי אויף די סיידוואק ביז איך זע צו די גאס איז קלאר. נאכדעם דארפסטו צוגיין צו דעם יונגל, אים אנכאפן די הענט, און אים אריבערקראסן. לאז אים נישט לויפן אליינס. ער נעמט זיך לויפן, זיי ווערן עקסיידעט, און ער קען זיך געבן א גליטש אויס, און נאכדעם קען קומען א קאר אנעקספעקטעד, און ער קען שוין נישט זען ווייל ער לויפט. יעצט איז דא א פראבלעם, גייסט אנכאפן א יונגעל די הענט, יו העוו סיריעס פראבלעמס, וועגן דעם טריי אז א פרוי זאל עס טון, כ'האב געהאט נעכטן אויכעט אזא מעשה, א יונגעלע שטייט ביים קארנער און וויינט ער וויל איך זאל אים קראסן, ווייס איך דאך נישט פארוואס וויינט ער, איז געשטאנען דארט צוויי פרויען, זאג איך אנטשולדיגט מיר, איר קענט אפשר קראסן דאס יונגעל איך אייל מיך צו גיין, האבן זיי געזאגט מיטן גרעסטן כבוד, סאו בי קערפול און בי סמארט. יעצט זיי זאגן אויך די הצלה אז מען זאל האבן די פויזן קאנטראל נאמבער ניר אלל פאונס, נישט נאר די הצלה נאר פויזן קאנטראל. יעצט, זיי זאגן אויכעט מען זאל האלטן א באטל אוו סירופ אוו איי פי אי סי עי סי, איפעקעק, Ipecac, דאס איז א זאך וואס דאס אינדוסט אז מען זאל ברעכן, טאמער א קינד האט געטרינקען עפעס פויזן ברעכט ער גראד אויס, און דאס זאל זיין זייער נאנט ביי יעדע טעל אינדערהיים, פארשטייט זיך אין די מעדיסין טשעסט, נישט ווי קינדער קענען צוקומען. יעצט, דעינדזשערעס סאבסטענס שוד בי לאקד אפ ענד קעפט עוועי פראם טשילדרען.

כ'האב געהאט א חבר געדרייווט פאר מאנסי טרעילס און ער איז געפארן צו זיין זוהן, זיין זוהן האט געוואוינט אין אוסטראליע, דארטן איז אויכעט אויף די אנדערע זייט וויאזוי מען קוקט קודם, מען דארף קודם קוקן רייט און נאכדעם לעפט, און ער האט נישט געוואוסט האט ער געקוקט קודם לעפט אזוי ווי מען קוקט אין אמעריקע, און א קאר איז אין אים אריינגעפארן און האט אים אוועקגעהרג'עט אויף טויט, מען האט אים אהיימגעברענגט פון אוסטראליע. און אין לאנדן איז אויך די זעלבע, און יעצט לעצטנס איז שוין דא אין גאנץ לאנדן, כמעט גאנץ לאנדן איז דא אויף די פלאר שטייט ארויפגעשריבן לוק רייט פוירסט און נאכדעם קוק לעפט, איז אז מען פארט ארום, און בפרט נאך מען פארט וויזיטן משפחה, דארף מען זייער געווארנט זיין אין דעם אויך, אבער די הצלה רעדט פון דא אין אמעריקע, קודם דארף מען קוקן לעפט. נאכדעם קוקט מען רייט, און נאכדעם נאכאמאל לעפט און רייט, ווייל דאס איז א חזקה עשוי' להשתנות, א קאר קען ביז דערווייל קומען צו פארן. יעצט, אז מען פארט מיט א בייק, זאל מען טראגן א העלמעט. זיי זאגן איטס א ביג מצוה, ס'איז נישט נאר א מצוה, ס'איז א לייף סופארט, האהא, ס'איז א ביג מצוה, זאגן זיי דא אזוי, עט אלל טיימס פויזן ענד מעדיקעישאן שוד בי אוט אוו ריעטש עס פאר עס פאסיבל פראם טשילדרען. ס'איז אסאך מאל וואס די זיידעס קענען זיך נישט אליין באפארען, ברעכן זיי אפ דעם אטאמאטיקן שלאס וואס ס'לאט נישט מ'זאל קענען עפענען די מעדיקעישאנס, ווייל ס'איז זיי צו שווער פאר די אלטע, דארף מען זייער וואטשן אויף די אלע זאכן, די חברה האבן אסאך אקסיקאנטען אכציג מיליגרעם. עניוועי, נאכדעם זאגן זיי אזוי, אלוועיס טעיק די פאון אףף די הוק ווען בעדינג סמאל טשילדרען. דאס איז אויכעט וויכטיג אז מ'זאל צומאכן דעם סעלפאון אויכעט. ווייל דעם סעלפאון מ'איז דאך אזוי אדיקטעד דערצו אז ווען ס'קלינגט נעמט מען זיך לויפן און דו האלסט אינמיטן באדן א קינד קען דאס קינד אריינפאלן אין די וואנע עס קען אדער ס'קען ארויספאלן פון די וואנע ס'קען אדער צוקלאפט ווערן אדער דערטראנקען ווערן חלילה און ער זאגט דערום ווען יו בעדינג טשילדרען נעווער ליוו דעם אלאון איווען פאר א מאמענט א מאמענט איז צופיל און דאס זענען אסאך פון די זייער וויכטיגע זאכן וואס מ'דארף וואטשן פאר די קינדער. עס איז אריין געקומען גרויסע נייעס, ס'האלט אין איין אריין קומען, אבער דער אמת איז שוין נישט קיין נייעס, ס'איז אלטע זאכן, כ'האב ענק געזאגט, די אלע חזירים זענען ככלב ששב על קיאו, דאס מיינט מען אז אזוי ווי א הונט וואס ס'דרייט זיך צוריק אויף דעם וואס ער האט אויסגעבראכן, און ער גייט עס נאכאמאל עסן. דאס איז אזא משל, דער רמב"ם מיט אלע אנדערע מוסר ספרים זאגן, ווען איינער זינדיגט און ער טוט תשובה, ער איז דאך שוין געווארן ריין, און נאכדעם גייט ער צוריק און ער זינדיגט ווייטער. דאס איז ככלב ששב על קיאו. אבער נישט דאס וואס איך וויל יעצט ארויסברענגען, ווייל יעצט האלט מען פאר שבת זכור, מען האלט נישט פאר שבת שובה, איך וויל ענק נישט לערנען ווי אזוי מען טוט תשובה, איך וויל ענק נאר לערנען, מענטשן פרעגן פארוואס זעצט מען איין די חזירים, געב זיי א טשענס, פארוואס נישט, מכשיל געווען צען יאר קינדער, זאל ער האבן נאך א טשענס נאך צען יאר, פארוואס זעצט מען זיי איין, וואס העלפט דאס איינזעצן, זאג איך בעסיקלי ס'העלפט גארנישט, ס'איז נאר א מעטאדע אז יו שוד בי אף סאסייעטי. יעצט כ'ווייס נישט צו עטס הערטס אויס צו נישט, צווישן די זעכציג הערערס וואס סרול האגער המצרי זאגט אז איך האב, א כ'האב מיך טועה געווען, מיין קאזין זאגט אז ער איז דער איין און זעכציגסטער, כ'האב מיך טועה געווען אינגאנצן מיט די זאך, ס'איז שוין דא איין און זעכציג הערערס, עניוועי וויל איך ענק זאגן, כ'האב געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק אז דער כף כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, כף דער בעקער'ס א זון איז צוריק אין תפיסה, פארוואס ער ווייעלעיטעט. זיין וואטעווער זיינע ריסטריקשענס זענען געווען. יעצט האב איך באקומען א טעלעפאן קאל אז מ'האט אויך צוריק איינגעזעצט דאסקאלאוויטש, אבער היינט באדערט שוין קיינעם נישט אז ער זיצט, זיין פרוי איז באפרייט, זי איז א וואוילע ערליכע אידישע טאכטער, זי כאוועט דאס קינד אליינס, און טאמער ס'איז דא אמאל א בחור, צו ס'איז דא א גרוש, קען ער זי רואיג נעמען ווייל זי האט באקומען א גט נישט מעושה, א געהעריגן כשר'ן גט. למעשה, איך האב ענק געזאגט ס'וועט נישט לאנג דויערן היל בי בעק, אויב עטס געדענקטס האב איך ענק פארציילט אז ער איז געווען אין די תפיסה, און עפעס א פארטעריקער דארטן געווען אויכעט, יענער דארט פאר געלט גניבות, און ער איז געגאנגען מיט אים אינאיינעם אין שאוער, דארטן שאוערט מען זיך דאך אין פאבליק, ס'זעט אויס פונקט ווי א מקווה, גלייבטס מיר ס'זעט אויס רחמנא לצלן ווי א מקווה. יעדער חזיר גייט דארט אריין, מען רייבט זיך, מען זייפט זיך, עניוועי ער האט נישט נאר זיך געריבן, ער האט אנגעהויבן צו רייבן דעם שכן. ס'האט מיר יעצט פארציילט איינער א אינגערמאן, ער איז אזוי צובראכן, וואס איז געשען? זאגט ער, ער פלעגט גיין אין מקווה און מען האט אים מאלעסטעד, ס'האט אים שוין אזוי געהארט, יעדער איז נאכגעלאפן די קינדער, דאס נישט צו גיין דאס איז אים נישט בייגעפאלן, ער זאגט ווען דו האסט דעם האטליין צוואַנציק יאר פריער וואלט איך נישט געגאנגען, איינמאל איז ער געגאנגען איינער האט אים אנגעכאפט ביי די ערווה און. ער געט א כאפ אן זיין הענט און פרעגט אים וואס רירסטו אן מיין ערווה? זאגט ער, אה אנטשולדיגט כ'האב געמיינט איך ריר אן מיינס. ער רירט אן דעם שכן'ס ער מיינט ער רירט אן זיינס. נו ס'איז דאך דאס ליצנות. עניוועי, איז זענען זיי געגאנגען און זיי האבן דעם דאסקאלאוויטש'ן געפרעגט פארוואס האט דיך דער גוי אנגעמסר'ט? האט ער געזאגט ווייל אלעס איז דאך דארט אויף ווידעא. און נישט נאר אין סאטמאר אין מקווה איז דא ווידעא נאר דארט אויך. האט מען אים געגעבן עפעס נאך צוויי, אנדערטהאלבן צו צוויי יאר צו זיצן. זעסט דו טאטשט אן א מענטש, יענער דארף געלט זיכער, ער וויל נישט דו זאלסט אים טאטשן און ער וויל דיך נישט טאטשן, און ער האט א ווייב און קינדער וואס ווארטן אויף אים אינדערהיים. עניוועי, יעצט האט ער ווידער עפעס געטון ראנג, כ'מיין ער האט ווייעלעיטעד זיין פראבעישן, איך ווייס נישט, ס'איז איטס ס'איז שוין נישט קיין חילוק, זאגט איינער, ניין ער איז פארכאפט און ער איז קראנק, איז ער פארכאפט און ער איז קראנק און יו נאט גאנע סטרעיטן אים אוט, און די דזשעיל העלפט גארנישט, די דזשעיל איז נאר טו קיפ אים אףף סאסייעטי, דעטס אלל איט איז. און דאס האב איך געשריגן אלע יארן, ווער ס'געדענקט, די דזשעיל העלפט נישט, יעדער פרעגט מיר פארוואס זאל ער זיין אין דזשעיל, פארדעם וועל איך פרעגן משה עפשטיין פארוואס פאר פֿיר חדשים צוריק האט ער אין סאטמאר אין טוילעט מאלעסטעט א קינד, און ביטערליך מאלעסטעט, און זאליקא בעקט פאר, ער מאכט זיכער אז ס'קומט נישט ארויס, יענער טאטע וויל גיין צו די צו די פאליס, נאר דא לאזט מען נישט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך אפאר וויכטיגע זאכן וואס די הצלה האט געשריבן וואס איז זייער וויכטיג. טאמער איז דא קינדער אין שטוב דארף מען זיי גארדן פון אלע קליינע אבדזשעקטס אזוי ווי פינס, טויס, קליינע פארטס, ראבער בענדס, באלונס. מ'דארף אויכעט האלטן די העיר דרייערס און אלע אנדערע אפלייענסעס אנפלאגד. מ'דארף עס אוועקלייגן אבער אז אפילו די קינד קומט צו דערצו זאל זיין אנפלאגד ס'זאל עס נישט קענען פלאגן. מען דארף אויכעט מאכן די הייסע וואסער מעקסימום הונדערט און צוואַנציק דעגריס אדער ווייניגער נאך, ווייל ווען מען נעמט א באד צו א שאוער איז עס זייער דעינדזשערעס, גראדע די הצלה זאגט הונדערט צוואַנציק דעגריס, איך גיי זיך נישט קריגן מיט זיי, אבער ס'איז על פי הלכה אין א מקווה, ווען די מקווה איז ווארעמער ווי לאמיר זאגן אַכציק אדער נײַנציק דעגריס, הייסט עס שוין צו א הייסע מקווה'ס. ס'האט מיר איינער געזאגט וואס האט זייער ליב געהאט צו גיין אין הייסע מקווה'ס האט ער געזאגט אז ס'איז געווען אמאל אין די מקווה'ס טערמאמעטערס און ס'פלעגט זיין אזוי ביז ניינטי עיט ביז אַכט און נײַנציק דעגריס איז געווען קיל פאר אים און נאכדעם האט אנגעהויבן צו ווערן הייס ווען ס'איז אנגעקומען ביז הונדערט און דרײַ דעגריס איז עס גוט קאכעדיג די מקווה ביי הונדערט און פֿינף האט מען שוין נישט געקענט אריינגיין. סאו עניוועי, איך וואלט נישט געגעבן א באט פאר א קינד ביי הונדערט צוואַנציק דעגריס נאר ווייניגער, נאכדעם ווען דו גיסט אפילו אן די זאך, די וואנע, זאלסטו קודם מאכן די קאלטע וואסער נאכדעם די ווארעמע, זאלסט אריינלייגן די הענט פאר דו לייגסט אריין די בעיבי, זאלסט אויסליידיגן דעם בעטטאב מיט אלע וואסערן וואס וואס עס נעמט אויף אסאך וואסער למשל מענטשן האבן אזאלכע מאפ רינגערס אלעס זאל אייביג האבן ליידיג אינדערהיים ווייל אז נישט א קינד קען די קאפ קען אים דארט אריינגיין חלילה. יעצט א וואך צוריק איז געווען א מעשה אין ארץ ישראל אז א קינד האט געטראפן איינע פון די זאכן די קעמיקעלס וואס מען וואשט מיט זיי און עס האט אריינגעלייגט דעם קאפ דערין און דאס קינד איז נעבעך אוועק. און אלע פענסטער זאלן האבן סעיפטי בארס. הגם דאס האט נישט צו טון נאר מיט פורים, נאר זיי האבן ארויסגעגעבן אינפארמעישן, און איך האלט אז ס'איז וויכטיג אז מ'זאל עס איבערגעבן פארן עולם. יעצט האב איך שוין אלץ געזאגט אז אונזער פראבלעם איז אז דער בן תורה לערנט שטארקע סברות, ער קוועטשט אויף רב חיים, ער קוועטשט אויף פיר בלאט א זמן, איך בין זייער א גרויסער מתנגד מיט די אלע זאכן ווייל מ'וואקסט עס וואקסט נישט אויס קיין שום ערנסטע מורי הוראות, און איך גיי ארום כסדר איך זאג מיינע דרשות יעדער הערט אויס. ענדליך האט מיר איינער מודיע געווען אז ס'דא יעצט, ס'הייסט די סענטער פאר קהילה דעוועלאפמענט, CKD, זיי זוכן יעצט כולל אינגעלייט אין ירושלים, פינף יאר, מוז מען מאכן א קאנטראקט, גדולי הדור'ס דארטן זאגן שיעורים און זיי וועלן אויכעט זאגן הלכה למעשה, מיט געבן פאר די חברה ווי מען זאגט הלכה למעשה, כ'האב גארנישט ער האט אפגעלערנט א גאנצן בלאט גמרא און דער רמב"ן זאגט אין זיין בריוו וכאשר תקום מן הספר ווען דו וועסט זיך אויפשטיין פון ספר זאלסטו זען וואס דו האסט געלערנט מאך אנאליסיס היינט האב איך דאס געלערנט מארגן יענץ דאס טוט מען נישט

ס'איז מורא'דיג גוט, דאס האב איך אלץ געזאגט, און איך האב זיי געזאגט פאר זיי אז מ'דארף מאכן דאס פאר מקוואות אויכעט, מ'דארף מאכן איין שיעור וואס מ'וועט לערנען מקוואות א האלב יאר צו א יאר, דעם כולל ווי איך האב געזאגט שיעורים אין מקוואות די לעצטע צוויי יאר אין ארץ ישראל, איז עטליכע גדולי הדור ארויסגעקומען פון דארטן, איינער קען אזוי גוט מקוואות, איך בין מיט אים ארומגעגאנגען כ'האב אים געוויזן די מציאות, ער קען אזוי גוט אז מ'האט אים גענומען היינט צו זיין אויף זיבן אדער אכט מקוואות אין תל אביב דער הויפט רב. מורא'דיג, ס'איז א פרנסה אויכעט, ס'איז פרנסה בצידו. יעצט ער האט עס נישט געוואלט אננעמען, און רבי חיים קנייבסקי האט אים געזאגט, אדער רב שטיינמאן, כ'דענק נישט ווער ס'האט אים געזאגט, אז דו ביסט מחיוב א האלבן טאג צוצומאכן די גמרא און גיין ארומקוקן אויף מקוואות, ווייל אונז האמיר אלץ געזאגט פאר רב שטיינמאן וואס ס'גייט פאר אין מקוואות, ער האט אפילו געמאכט א פאנד ספעשל פאר מקוואות אויף צו פאררעכטן מקוואות, איז ווער ס'וויל, ווי מ'זאגט. אוועקשיקן אז זאל באקומען אן אפליקעישן איז דא אזוי ע מ'מוז האבן די טמא'נע כלים ס'פארפאלן יעצט מוז מען האבן די טמא'נע כלים לערנט'ס ענק אויס אן עראפלאן פארט אויך מיט די טמא'נע כלים און די היינטיגע מאדערענע קארן גייען אויך פארן מיט די טמא'נע כלים כ'האב געדינגען א קאר כ'האב אזוי געלאכט ס'איז א פאני זאך כ'בין געפארן צו נאנט צו א קאר האט עס אנגעהויבן צו שרייען אויף מיר פאף עניוועי.

אדער קענסט ארויף גיין אויף זייער טמא'נע כלי, זיי האבן א וועבסייד אויך, דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט נקודה סי פאר קעי די דאט קאם, און ווער ס'וויל זיך אריינלאזן צו זיין א רב, צו קענען פסק'נען שאלות מיט צוגרייטן די אינגעלייט הלכה און למעשה, פון פֿינף און צוואַנציק ביז דרײַסיק יאר מוז מען זיין, טייטש אזוי, מ'טאר נישט זיין צופיל עלטער, ווייל אז ס'דויערט פֿינף יאר און דאן מ'וועט שוין ווערן צו אלט, וועט נישט טויגן. מ'וועט אויסלערנען די אינגעלייט ווי אזוי מ'לערנט פאר א גמרא פאר א ציבור, און אויכעט ווי זיי זאלן קענען געבן שיעורים געהעריג, און זאלן אויכעט קענען פארשטיין פעמילי לייף, זאלן קענען צוהעלפן אלס א רב, וויסן וואו צו שיקן, נישט ער זאל ווערן דער סייקייעטריסט און סייקאלעדזשיסט, דאס האמער אונז שוין, נחמיה וועבערמאן האט שוין גענומען קער פון דעם, ניין ניין ניין ניין, און מ'זאל וויסן וואו מ'שיקט מענטשן פאר העלפ און אזוי ווייטער, און מ'וועט אויכעט זיי אויסלערנען אז מ'דארף. מוסר, מוסר, מוסר, מוסר, דאס איז די שווערסטע זאך. דער דור איז אזוי אין דר'ערד ווייל ס'איז נישט דא קיין מוסר, קיינער לערנט נישט קיין מוסר. מוסר. יעצט, כ'האב ווען געוואלט זאגן אז דער מענדעלע חזר, אונז האמער אויך א מענדעלע חזר, נישט נאר סאטמאר, וויזשניץ האט אויך. מענדל האגער, ר' מוישעלע'ס זון, ווען ער האט געלערנט אין ארץ ישראל, איך האב אויך דעמאלטס געלערנט דארט, און ער איז געווען א חזר, ער האט יעדן געפאטשקעט, און מ'האט דערציילט פאר ר' מוישעלע, און ר' מוישעלע האט זיך מורא'דיג געשעמט, האט ער אים קודם אוועקגעשיקט אויף סייט. און ווי האט ער אים געשיקט? ער האט אים געשיקט אויף סקווער, דער סקווערער זאל נעמען קער, און דער סקווערער האט דאך געהאט דארטן אלע חזירים, אלע משכב זכרים הערשי ברייער, איז במילא האט ער געהאט זייער א שלעכטן חינוך, ס'איז א שרעק וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט דער מענדעלע. יעצט, ס'איז דא איינער וואס ער איז א מענדעליסט, ער איז פון מענדעלע'ס חסידים, ער הייסט יצחק אשר, אשר מוז זיין דער צווייטער נאמען, ער האט מאנס געווען א בחור פון אכצן יאר מיט כח האט אריינגעשטופט דעם גאנצן אבר אינעם בחור'ס אחור. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל, כדי מען זאל וויסן די הלכה, דער אייבישטער האט געמאכט די עטרה דאס קעפל זאל זיין געבויגן אפווארד, און ס'איז א מחלוקת אין שלחן ערוך צו מען מוז אריינגיין מיט די גאנצע עטרה, צו ס'איז גענוג אפילו ביים שפיץ. ווייל אויב מען גייט אריין, ווייל אויף די אונטערשטע חלק, אז מען גייט אריין ביים שפיץ איז מען שוין הכנסת כל העטרה, איז אנדערע האלטן אז מען דארף אריין גיין מיט די גאנצע עטרה מען זאל עובר זיין אויף קריסעס, און אנדערע האלטן אז ס'איז גענוג אפילו מען איז אריין מיט די אונטערשטע חלק איז מען שוין אויכעט עובר אויף קריסעס. יעצט איך וויל מסביר זיין, די וואס זיי האלטן אז מען דארף אריין גיין מיט די גאנצע עטרה מיינט מען נישט מיטן גאנצן גיד, דער גיד קען זיין דריי פיר פינף און זעקס אינטשעס לאנג, נאו מען מיינט נישט דאס, מען מיינט די שפיץ, די קעפל, די עטרה, דאס אז מען גייט אריין אין די כרכשתא, אין יענעמ'ס אחור, צו אין א פרוי'ס אחור אדער אין א פרוי'ס פארנט ביי די וועדזשיינע, ווייל דארט איז אויך דא א כרכשתא, אזא גומי וואס ס'נעמט עס ארום, ס'איז א גיד, איז דעמאלטס וויבאלד מען האט נאר אנגערירט, דאס הייסט נשיקת אבר, איז אנדערע האלטן אז דאס הייסט שוין אריינגעגאנגען די גאנצע עטרה. און אנדערע זאגן ניין מען מוז נאך אריינגיין מיט די גאנצע עטרה, ס'איז טייטש אזוי, די עטרה איז נאך בערך לאמיר זאגן א אכטל אדער א פערטל אינטש איבערגעבויגן, איז דארף מען אריינגיין נאך א אכטל אדער א פערטל אינטש מען זאל חייב זיין כרת, אדער ביי משכב זכר סקילה, אדער ביי אן אשת איש חנק, היינט ס'איז נישט דא די אלע זאכן איז מען חייב כרת. יעצט איז דא נאך א דין אין שולחן ערוך אז ווען איינער וואוינט מיט א. פרוי, און זי זאגט אינמיטן איך בין געווארן טמא, איך בין פלוצלינג טמא געווארן, איך פיל ווי עס קומט אראפ די דם, איז די דין איז אז ער מוז זיך אריינשטעקן ביידע הענט און ביידע פיס אין בעט, און ער זאל נישט ליגן אויף איר, ער זאל נישט הנאה האבן פון דעם גוף פון א אישה נידה, און ווייל ער האלט דעם גאנצן גוף אויף די שפיץ פינגער פון די הענט און פון די פיס, שטארבט אפ דער אבר. גייט אראפ די קישוי און ווען ער גייט ארויס פון איר קומט ער שוין ארויס אן א קישוי אבר אז די כדי ווייל ווען ער קומט ארויס מיט א קישוי אבר איז די הנאה פון ארויס גיין איז פונקט אזא הנאה ווי דאס אריין גיין קומט אויס אז ער עובר אויף דעם וואס ער איז משמש עם הנידה ביים ארויס קומען אויך איז ביים אריין גיין איז ער געווען אן אונס באט ביים ארויס קומען איז ער א מזיד אויב ער קומט ארויס. טיפס. דאס איז די דין. כ'האב אמאל מסביר געווען שטייט ביי יוסף הצדיק איז ארויסגעקומען צען טיפות מבין ציפורני ידיו. אבער דאס איז זייער א שווערע זאך צו פארשטיין. אויב דאס איז ארויסגעקומען פון ציפורני ידיו איז דאס נישט געווען קיין זרע. אויף דעם איז נישט דא קיין איסור פון זרע לבטלה. ווייל אין די ציפורן ידיו איז נישט דא קיין זאמען. האב איך אמאל מסביר געווען מיט דעם מחבר. ס'שטייט היה משמש עם הטהורה ואמרה נטמאתי אז איינער וואוינט מיט א טהורה און זי זאגט זי טמא געווארן איז זאל ער זיך ארויפשטעלן זיין זיין גאנצן גוף אויף די שפיץ פינגער פון די הענט און פון די פיס עט אפשטארבן דער אבר עס זעהט אויס וואס דארט איז געווען ביי יוסף הצדיק ער געווען א יונגער בחור זיבעצן יאר אלט איז ער געווען און די צרות איז געווען גרויס און האט נישט געזעהן די לייט עט די ענד אוו די טאנעל און זי האט אים אנגעהויבן צוצורעדן און צוצורעדן און צוצורעדן און ער האט געפילט אז טאמער ער עט זיך לאזן עט ער טאקע חלילה צוקומען צו אן עבירה צו וואוינען מיט א גויטע, אזוי ווי די גמרא זאגט חד אמר ביי רב ושמואל חד אמר איז געגאנגען לעשות מלאכתו, און איינער זאגט מלאכתו זנות, ער נעבעך געגאנגען מאכן זנות שוין, ס'האט שוין דארט געהאלטן, האט ער געזעהן דיוקנו של אביו אז יעדער וועט זיצן אין גן עדן און דארט וועט זיצן די שבטי ק-ה און ער וועט זיצן מיט די גויטע, האט ער געזאגט נאו וועי, און ער געגאנגען האט זיך אראפגעווארפן אויף די. שפיץ פינגער פון די הענט און פון די פיס, אזוי ווי ס'שטייט אין שולחן ערוך, און ס'איז אים אפגעשטארבן דער אבר, אבער אזוי ווי ס'איז שוין געווען א קישי איז שוין נעבעך ארויסגעקומען צען טיפות, דאס הייסט מבין ציפורני ידיו ורגליו אז ער איז געשטאנען דעמאלטס אויף די ציפורן ידיו ורגליו. כ'מיין עס איז מיין אייגענער חידוש, כ'האב עס אין ערגעץ נישט געזען, אבער ס'לאזט זיך זאגן. אויב נישט, וואס הייסט ס'איז ארויסגעקומען מבין ציפורני ידיו? איז ארויסגעקומען טיפות זרע? כ'מיין, ווי איז דאס א מציאות אפילו? איז למעשה, עס ווערט געברענגט אין רמב"ם, און דער של"ה הקדוש ברענגט עס צו אין שערי קדושה אויך, אז ווען א מענטש למשל טוט אן עבירה פון עריות, אדער ער וואוינט מיט אן אשת איש, אדער מיט א גוי'טע, אדער ער וואוינט משכב זכר, יעדעס מאל ווען ער גייט אריין מיט זיין גיד, אדער נשיקת אבר לויט איין מאן דאמר, אדער אפילו ער גייט אריין נאך א פערטל אינטש, איז ער עובר אויף די הארבסטע עבירה וואס איז דא. יעצט ווען ער טוט עס פֿופֿצן מאל אין א האלבע שעה, איז ער עובר פֿופֿצן מאל דעם זעלבן איסור כרת. פארוואס? ווייל די רמב"ם זאגט אז ביי עריות אויב ס'איז גופין מחולקים אדער אויב ס'איז ביאות מחולקות דאן איז מען עובר, דא איז גראדע נישט גופין מחולקים ווייל ס'איז די זעלבע צוויי גופים וואס זיי טוען עס אבער ביאות זענען מחולקות איז עס אויף יעדן איינעם אן עקסטרע עבירה. יעצט אין שולחן ערוך שטייט ווען איינער איז משמש עם הטהורה זאל ער און זי זאגט נטמאתי זאל ער מאכן ס'זאל אפשטארבן דער אבר, יעצט ווען א מענטש לויט די שיטות אז נשיקת אבר ער רירט נאר צו איז עס שוין א איסור כרת, איז אפילו לויט די אנדערע שיטה וואס ס'מוז ממש אביסעל אריין גיין, דאס אליין איז שוין די גאנצע עבירה, און מוז נישט אריין מיטן גאנצן גיד, און דער חזיר דער שייגעץ, דער יצחק אשר איז אריין אינגאנצן מיטן גיד, אזא רציחה, ס'האט דאך געקענט יענעם אויפרייסן, אזאלכע רוצחים איז דא ביי אונז, מ'האט נישט קיין שום רחמנות. יעצט ווען א זכר גייט אריין אין א צווייטן, און ער גייט אריין אינגאנצן, און איצט קומט ער ארויס און גייט נאכאמאל אריין און נאכאמאל ארויס און נאכאמאל אריין און נאכאמאל ארויס, ער גייט דורך דעם כרכשתא, דעם עפענונג, איז ער יעדעס מאל חייב עקסטרע כרת. יעצט ווען ער קומט ארויס, איז דאס זאג איך אליינס, כהאב נישט קיין ראיה פון די ראשונים און פון ערגעץ, אז אזוי ווי ביי אשה נידה איז דאך יציאתו הנאה לו כביאתו, איז די זעלבע זאך איז דא אויך, אז יעדעס מאל ווען ער איז אריין איז איין. איסור כרת ארויס איז א צווייטער איסור כרת. יעצט טיערעטיקלי ווען ער גייט אריין אין יענעם און ער קומט נישט ארויס און ער לאזט דארט אריין זיין זרע און דער אבר שטארבט אים אפ איז קען זיין ער איז נאר חייב איינמאל כרת איך ווייס נישט דאס איז אלץ וואס איך זאג מיין אייגענע סברות עטץ קענטס מחולק זיין אבער איינמאל כרת איז זיכער דא און דער של"ה הקדוש זאגט אז יעדעס מאל וואס ער גייט נאכאמאל אריין איז עס ביאות מחולקות איז ער חייב אויף יעדעס מאל כרת. יעצט צו ביים ארויסגיין איז אזוי ווי ביי אשה נידה צו נישט, אויף דעם האב איך נישט געזען קלאר אין ערגעץ, נישט אין די ראשונים און נישט אין די פוסקים, אבער לכאורה זעה איך נישט קיין חילוק פארוואס אויב א ביאה הייסט א ביאה לגבי ארויסגיין ווען זי איז אן אשה נידה הייסט עס ביי א מאן אויך די זעלבע ווייל די אלע עריות איז דאך איין זאך, באט איך זאג דאס נאר לגבי דעם ווייל להגדיל תורה ולהאדירה אז מען זאל וויסן אז מען שפילט זיך ארום מיט די גרעסטע עבירות חמורות. איי אז היינט איז נישט דא קיין ד' מיתות בית דין, און וואס א חילוק צו ער איז חייב איינמאל כרת צו פופציג מאל כרת? תירוץ איז ווייל דער אייבישטער העט אים אהערנעמען אויף יעדן כרת עקסטער, דער אייבישטער איז נישט מוותר, און אויסער דעם כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך אינעם שיעור אז ווען א מענטש טוט אסאך גרויסע עבירות און ס'זאמעלט זיך אן איז נעמט דער אייבישטער אוועק דעם מענטש אפילו פאר די צייט, און וועגן דעם איז דא אזויפיל יונגע מענטשן וואס זיי שטארבן און וועגן דעם איז דא אזויפיל קינדער וואס זיי שטארבן אין די שפיטעלער ווייל דער טאטע איז עובר אויף איסורי כריתות, און נאכדעם נעמט דער אייבערשטער נקמה אין זיינע קינדער, ווייל ווען א קינד שטארבט פאר א טאטן איז עס אזוי ווי א כרת, אזוי ווערט געברענגט אין אסאך ספרים, ווייל דער צער איז מורא'דיג גרויס, סאו בקיצור, איך זאג דאס נאר אביסל להגדיל תורה להאדיר, אבער דער אמת איז אז דער חיה וואס האט אריינגעשטופט דעם גאנצן אבר אין יענעמ'ס אחור, דער מוז זיין א געוואלדיגע חזיר און א חיה, ווייל די רוב וואס זיי טוען עס רירן נאר צו נשיקת אבר און זיי. שפילן זיך אביסל ארום ביז ער קומט ארויס מיט די זרע און נאכדעם שטארבט עס אים אפ, סא דעיס איז מענדעלעס חסידים זאלט איר וויסן, סא אלע ביי יעדן רעבנשין הויף איז דעיס דא, אבער מענדעלע לאט נישט יענער זאל ווייטער אנהאלטן מיטן תיק, ער זאגט ער זאל עס אפשטעלן ווייל ער איז רבי, ער גראב איז ער ווי א חזיר. און ער איז א חזיר, און ער גייט איינטיילן פאר כלל ישראל וויאזוי מען זאל זיך פירן, סאו ברוך השם ס'טוט זיך, מען וועט עס טרייען ווען מען זאגט אז ס'זאל צוקומען צו די פאליס, און אויב נישט איז ס'עט נאך קומען אמאל ווען ער העט סטרייקן, ווייל די חברה וואס זיי סטרייקן, כ'האב ענק געזאגט, וואנס דעי סטרייק, מען זעצט זיי איין, זיי קומען ארויס, זיי גייען צוריק, און דעטס איט, און יעצט דארף מען רעדן פון דעם סאבדזשעקט ווייל יעצט איז מלחמת עמלק תמחה זכר עמלק מתחת השמים, הערטס אויף מיט דעם נגינה דעס איז גארנישט ווערט, דעס איז א וועיסט אוו טיים, דו דארפסט אויסמעקן דיין עמלק, אז דו זעהסט ס'איז דא משכב זכור דארפסט יענעם הייסן גיין צו די פאליס און מ'זאל איינזעצן, לאניש ער זאל מכשיל זיין א האלב בית מדרש אויב ער האט נאך נישט מכשיל געווען, הו נאוס. פֿונעם זינגען וועט גאָר נישט געשען, פֿונעם טון קאָנסטרוקטיוו וועט עפּעס געשען, און אַפֿילו פֿונעם טרינקען ווײַן פּורים און פֿון לייענען די מגילה וועט אויך גאָר נישט געשען. אַז מ'וועט נישט טון קאָנסטרוקטיוו, וועט גאָר נישט אַרויסקומען. שוין, יעצט לאָמיר גיין ווײַטער. אונדז זעמער זייער דזשעלעס געווען, אַז אונדז האָמער עפּשטיין-ברידער, און דער טאַטע נאָך געווען אַ חזר, אַלעס חזירים, עפּשטיין. זיי האָבן געגנבֿעט דעם נאָמען פֿון, פֿונעם ערוך-השולחן, עפּשטיין. עניוועי, עטס געדענקט, ס'איז געווען איינער עפּשטיין. עס האט געהאט אן אייגענע מלוכה, א א גאנצן אינזל אויפן ים, און דער גרויסער קלינטאן איז געפארן דארט כסדר, און ער האט אים געהאלפן מאכן דעם גאנצן פאונדעישאן, און עס איז געווען א דיעל אונטערן טיש אז מען זאל ארויסלאזן עפעס, א גאנצע מעשה איז געווען, כ'וויל אפילו נישט איבערגיין. אלן דערשאוויץ דער חזיר האט דארט אויך געוואוינט מיט די נקבות מיט די אנדערעידזש, ער האט נאר געזאגט אז ס'איז דא פיקטשערס מיט אים ווידיאו אן די הויזן מיט די הויזן אזוי ווי אין ארץ ישראל האט יענער געטענה'ט כ'האב קיינמאל נישט געטאטשט א קינד נאר דורך די הויזן. עניוועי, יעצט זאגט די פעדעראל גאווערמענט אז זיי גייען אים אינדייטן, דער דיעל איז נישט געווען קיין נארמאלער דיעל, מ'האט עס נישט געטארט קיינמאל מאכן, נאר דאס אלן דערשאוויץ הי גאט עוועי וויט איט. באט יעצט גייט עס אלעס ארויסקומען. אלן דערשאוויץ האט געמיינט אז וויבאלד ער האט געמאכט א דיעל קען שוין גארנישט ארויסקומען האט ער געשריגן צו די צוויי לויערס וואס האבן אים געסוט און ער איז אין דעם לאו סוט פאר סיוויל האט ער געמיינט אז ער עט שרייען האט האבן זיי צוריק געשריגן דו ווייסט נישט מיט וועם דו טשעפעסט אונז זעמער דו ביסט לאמער זאגן פון איינס ביז צען ביסט נאמבער פיר פינף אונז זעמער צען די העכסטע לויערס וואס איז דא אין וואשינגטאן. עניוועי, און למעשה גייט מען זיי יעצט אינדייטן, און איך האף ס'עט ארויסקומען אלן דערשאוויצן'ס חזיריי אויכעט, און אפשר אז דער אייבישטער עט העלפן וועט ברוך מרדכי'ס חזיריי אויכעט צוריק קומען, מ'עט זעהן וואסער א קרוק ס'דא געווען, און מ'עט דעם חזיר אויכעט שיקן דארט ווי ער באלאנגט. נאר דער אמת איז, איך פארשטיי פארוואס דער אייבישטער נעמט זיך נישט אן פאר די קינדער, איך פארשטיי עס זייער פשוט, ס'קען קומען אזא גראבער חזיר ווי מענדעלע און זאגן אז מ'זאל נישט גיין איינזעצן איינער וואס ער האט געמאכט ברי לי אין משכב זכר, זאגט דער אייבערשטער נו, איף דעטס די קלין קאמיוניטי דעט יו וואנט טו העוו, וועל איך גארנישט טוהן אויך נישט, ווייל ס'איז השם צלך, דער אייבערשטער פירט זיך אזוי ווי אונז פיר מיר זיך, אזוי ווי א שאטן, סאו יעדן חזיר ווילט עטס מ'זאל לאזן לויפן? טרעפט מיך יעצט א בחור און ער זאגט מיר, איך הער אויס דיין האטליין, פרעג איך דו לערנסט אין א ישיבה און דער ראש ישיבה לאזט? זאגט ער יא, דער ראש ישיבה האט געזאגט ונהפוך הוא, יא יא, יא היינט מעג מען עס אויסהערן, ער זאגט אזוי, אי איך קען אזוי נישט רעדן צו א בחור ווי ער רעדט, ראש ישיבה זאגט אזוי, אויף א האטליין וואלט ער יא געקענט רעדן, אבער ער קען נישט קוקן א בחור אין פנים בשעת ער רעדט אזוי, איז במילא איז בעסער צו הערן די האטליין, און ער זאגט אויכעט אז. דער בחור אליינס ווערט אויך זייער פארשעמט ווען דער ראש ישיבה קוקט אים אין פנים און רעדט פון די זאך, ווייל אונז האבן מיר א געוויסן חלק פון צניעות, איז במילא ער קען נישט רעדן, דער בחור קען נישט הערן, אה, אויפן האטליין וואלט ער אויך געקענט זאגט ער, אבער ס'איז גוט אז איינער זאגט עס, כ'האב שוין געהערט פון עטליכע ראש ישיבות וואס זאגן אונז לאז מיר די בחורים הערן, טאמער וויל ער נישט זאגן גיי הער אים אויס, גייט ער זאגן האסט נישט געהערט וואס נחום האט געזאגט. אה, דאס איז א סימן אז מען מעג אים שוין הערן. עניוועי, ס'פארט ברוך השם. דער אייבערשטער זאל העלפן איך זאל זוכה זיין צו אמת'ע מחיית עמלק, ווייל די גאנצע מחיית עמלק, די גאנצע זאך מיט'ן טרינקען מיט'ן ברוינפן און מיט'ן פורים און מיט די מגילה, דאס איז אלעס מ'זאל האבן כוחות זיך צו שלאגן מיט עמלק מיט די קליפות פון משכב זכור, אזוי זאגט רשי אין צוויי פלעצער, אין פרשת בשלח און אויך אין פרשת כי תצא. יעצט, די גמרא זאגט בעוון חיים מתים נחטטים. אז מען מאכט חטוטי שכבי, מען נעמט ארויס די ביינער פון די טויטע, ווייל די די לעבעדיגע זינדיגן, דאס איז א סימן, עס איז א באראמעטער, ס'ווייזט אז מען זינדיגט. מיט מתים נחטטים מיינט מען נישט נאר די ביינער, נאר מען מיינט מען קערט איבער די מצבות, כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך ס'איז געווען צוויי בתי חיים וואס מען האט איבער געקערט די מצבות, אין מיזורי און אין פילאדעלפיע, יעצט האלט עס שוין דארטן אז מען האט אין בארא פארק אין וואשינגטאן סעמעטערי אויך איבער געקערט מצבות. און דאס איז שוין ביי אונז אין ברוקלין, ביי אונז איז מען דאך, הע, מ'האב מיר דאך די אייגענע הצלה מיט די שומרים, הע, א מכה האט עטס גארנישט, און דוב הייקינד האט שוין אראפגעשיקט דארטן א מענטש, ס'וועט ענק אסאך העלפן, יא, די מצבות וועלן זיך אויפשטעלן אליינס, ווילאנג די חזירים האבן די ערבה וואס ס'שטעלט זיך אויף אליינס, אזוי לאנג וועלן די מצבות בלייבן אראפ, עניוועי. ס'איז הא בהא תליא. איך זאג נאכאמאל דעם עולם, ס'קומט יעצט א הייליגער יום טוב, דער אייבערשטער קומט נאנט צו אונז און אונז גיימער נאנט צום אייבערשטן אפילו, אבער ס'מוז זיין אז אונז זאל מיר אריינלייגן אביסל עפערט, תשובה, רבותי לאמיר תשובה טון. סא, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דער הייליגער באשעפער האט געמאכט אז משה רבינו זאל ארויסנעמען די אידן פון מצרים, און קבלת התורה, אבער אריינפארן אויף ארץ ישראל מיט זיי איז ער נישט געגאנגען. פארוואס? ווייל דער פרק לערנט אונז לא עליך המלאכה לגמור, דו דארפסט נישט ענדיגן. דו מיינסט דאך אז טאמער דו האסט נישט געענדיגט איז דאך גארנישט, אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אז אין המצוה נקראת אלא מי שגמרה, וועט דאך יעדער זאגן איך'ל עס עניוועי נישט ענדיגן, וואס דארף איך אנהייבן? ניין ניין ניין, ענדיגן מיינט מען דעם חלק וואס דו קענסט, דאס וואס דו קענסט נישט ביסטו פטור, אבער דאס וואס דו קענסט דאס מוזטו ענדיגן, קיינער האט נישט געקענט ארויסנעמען די אידן פון מצרים נאר משה רבינו, קיינער האט נישט געקענט רעדן צו די מקור הקליפות און מקור הטומאה נאר משה רבינו, דאס איז פרעה, און קיינער האט נישט געקענט מאכן אזעלכע אותות ומופתים באדמת בני חם נאר משה רבינו. ממילא האט ער געמוזט אלעס טוהן איי די פיינעל סעלושען אריין קומען אויף ארץ ישראל איז דאך נישט מקיום געווארן איז לא עליך המלאכה לגמור איי אין המצוה נקראת אלא על שם מי שגמרה גמרה מיינט מען דו האסט ארויס גענומען די אידן פון מצרים דו האסט זיי געברענגט אין בארג סיני און קבלת התורה און נאכדעם האסטו שוין געענדיגט דיין מישן די זעלבע אויך. ברוך השם, מען האט געטון א מלחמה, מענטשן האבן געזאגט, דאס וועסטו ממילא נישט קענען אייננעמען, דאס נישט קענען, האב איך געזאגט, וויפיל כ'קען וועל איך אייננעמען. עניוועי, כ'האב יעצט באקומען צוויי אינטערעסאנטע ידיעות, איינס ווערט געברענגט אין קאווע שטיבל, אז אין באבובער ישיבה האט מען צוזאמגערופן אלע מלמדים און מען האט זיי געזאגט. אז מען מוז אנהייבן צו רעדן וועגן מאלעסטעישן, למעשה עס שטייט דארטן אין קאווע שטיבל, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, אבער ס'שטייט דארט קלאר אז ס'איז געווען א גרויסע אסיפה, איך דארף נישט זאגן אז דאס איז באבוב פארטי עיט, ווייל באבובער רב איז איין באבובער רב, דער אנדערער איז א בהמה וואס ער רופט זיך אויכעט באבוב פארטי פייוו, ער האט זיך געקענט ווען רופן קרעטשין אויך פארן זעלבן געלט, און איך האב אים געזאגט, ער האט געהאט אמאל א שייגעץ וואס האט מיך אפגעקאלט און מיר געווארנט און ער האט מיך געסטראשעט, זאג איך אים, העי, כ'האב נישט קיין מורא פאר דיר, נאכדעם גיט ער מיר אזא זאג, איך האב געשריגן אויף אים און ער האט צוריקגעשריגן, נאכדעם זאג איך אים, איך פארשטיי נישט, דיין דיין, דער אפגעריסענע בהמה האט זיך אונטערגעשריבן אויף מיר. דער קרעטשינער האט זיך אונטערגעשריבן רובין, זאגט ער מיר פון דעם וויל איך נישט רעדן פון דעם וויל איך נישט רעדן, זאג איך ווייסטו וואס אז דו ווילסט נישט רעדן פון דעם דארפסטו רעדן מיט אן אנדערן, מיט מיר וועסטו רעדן וואס איך וויל אויך רעדן, פארשטייסט? עניוועי, סאו ווען איך זאג באבוב מיין איך הרב הצדיק ר' בן ציון באבובער, דער וואס ס'פירט די אמת'ע באבובער קהילה, נישט דער וואס האט אריין גע'גנב'עט פון יענעם. עניוועי, למעשה איז געווען א מיטינג אז מען זאל רעדן מיט די קינדער, און מען האט אויכעט אויסגעלערנט וויאזוי א מלמד זאל דערקענען צו א קינד איז מאלעסטעד. יעצט איז אזוי, אמאל פלעגט דאך דער מלמד אליין מאלעסטן מען האט אים נישט געדארפט אויסלערנען ווייל ער האט געוואוסט, אבער היינט, ברוך השם אז ס'איז געווארן ארדענונג אין דעם געביט, גייט מען עס אויסלערנען צו זען צו דאס קינד איז געווארן מאלעסטעד, דאס איז אזא מין ברעיקטרו, איך זאג ענק באמת, רבותי, עטס וועט נאך הערן ווי אהרן טייטלבוים וועט עס אויך טון און זאלי וועט עס אויך טון, און שוין. למעשה. איז עס א ווערי ווערי פאזיטיוו סטעפ פארווארד. און דאס איז אויך איינע פון די ישיבות וואס כ'האב שוין פריער גערעדט דערפון אז יעדער פראבירט היינט צו זיין אפען וועגן אבאוט וואטס העפענינג. נאר איינער שרייבט דארטן אין די בלאג שרייבט ער דארטן צו דאס איז א שקויעך א דאנק פאר הרב נחום ראזענבערג יא ברוך השם שקויעך אבער כ'וויל יענעם זאגן אז כ'האב נאך נישט ווי צו הערן מגילה

און נאטינג העפענד, חוץ אז ס'האט זיך צושפאלטן, אבער טאמער גייען זיי אנהייבן צו גראבן קברים און ארויסווארפן ביינער, דעמאלטס וועט זיין אן אומגליק חס ושלום, וויל איך ענק זאגן, כ'האב הנאה זיי האבן געשטעלט א שומר אויף א גאנצע נאכט אין בית החיים אין באבוב, ס'איז א מורא'דיגע ברעיקטרו. זיי האבן אויך געלייגט פלאד לייטס, ס'זאל זיין גוט ליכטיג מ'זאל זיך נישט קענען דארט דרייען, און איך בעט וויזשניץ אין מאנסי מאכטס אויך די זעלבע, איך האב געטראפן ווי א זכר און א נקבה זענען אויסגעטוהן און זענען געלעגן איינער אויפן אנדערן ווען איך בין דורכגעגאנגען דעם בית החיים אמאל פרייטאג צו נאכטס, איך בעט ענק א טובה טוטס די זעלבע, גרויסע פלאד לייט מיט קעמערעס, און איינער זאל דאס מאניטערן א גאנצע נאכט, שבת און יום טוב זאל עס מאניטערן א גוי א שכן, איך בעט ענק טוטס ס'וועט ענק נישט לייד, עניוועי, איך האב געוואלט דערציילן סתם א מעשה, עס איז געווען אמאל א רב וואס ער האט זיך געפירט ברבנות ס'איז נישט ווערט געווען א דיים, בקיצור די סוף איז געווען אז ווען ער איז געשטארבן איז געווען תשעה באב האט מען אנגעצויגן די לוויה א גאנצן טאג, טאג. עס קומט פארנאכט, ער איז שוין גוט גוט אויסגעמאטערט דער נפטר, און ער איז שוין געווען דארשטריג אויכעט, מען האט אים שוין אריינגעלייגט אין קבר, קלאפט ער אריין צום שכן און ער זאגט אנטשולדיג איך בין אביסל דארשטריג וואס טוט מען דא, זאגט מען דא קאקא קאלא האט די מעין דיסטריביושען פון גאנץ ניו דזשערסי דא פינעף מינוט פון דא גיי דארט אריבער און קויף דיר א גוטן קאוק, פרעגט ער אים וואס איז וועגן געלט כ'האב דאך נישט מיטגעברענגט געלט, זאגט ער ניין ניין דו האסט נישט מיטגעברענגט געלט דעמאלט זיצסטו איינגעלייגט אן א געלט ביסטו גארנישט ווערט, די זעלבע דא אויכעט. געזאגט, באבוב האט געדינגען א שומר, און זאג אים נאר אן אז דארטן איז דא קאוק נישט ווייט, ער קען זיך ברענגען א קאוק א גאנצע נאכט צו טרינקען, באט כ'האב הנאה אז מ'ט מ. איטס ווארקינג גוד, ס'פארט פאזיטיוו, און איך בעט אלע קהילות אין גאנץ יוראפ זאלן אויך אזוי טון, און איבער די גאנצע וועלט זאל מען אזוי טון. יעצט כ'האב געוואלט פארליינען פונקטליך וואס די חברה קדישא אין באבוב האט ארויסגעגעבן, חברה קדישא ד'באבוב, פֿאָרטין סיקסטי נײַן,

כל לילה זאלן שטיין יעדע נאכט על המשמר ליד בית החיים של קהילתינו הקדושה און בעזר השם בימים הבאים יקבעו שם קעמערעס, הע הע, זיי גייען שוין נאך נאך מיינע דרכים, מען גייט לייגן קעמערעס וגם פלאד לייטס, דאס איז גרויסע לייטס.

כ'האב אזא הנאה, ליסען, איי געט א קיק אוט אוו אלל דיס. דעמאלטס ווען סאטמאר האט געמיינט אז זיי האבן געשאסן און זיי האבן נאכגעלאפן, האט געמיינט זיכער נחום שפארט צו, וויאזוי האט איצעלע פימפ געזאגט? איצעלע פימפ האט געזאגט אזוי, אין צוויי וואכן קומט נחום אויף אלע פיר און ער בעט איבער אלע רבנים און ער גייט נאך אפילו זאגן אז דאס וואס ער האט געזאגט אז אלע מקוואות זענען געווען פסול ביי ביק און ביי אנדערע דאס איז אויך געווען שקר נאר כ'האב געוואלט אטענטשן. האהאהא איצעלע כ'ווייס ס'איז שוין דורך צוויי וואכן, צוויי חדשים און צוויי יאר, און באלד אכט יאר, צו ניין יאר. עניוועי, אונטערגעשריבן אויף דעם בריוו, דאס איז א לעדער העד פון די קהילה, דא איינער הרב נחום מאיר גערמאן, רבי ישעי' אייזענבערג, ר' משה דוד מייזעלס, ר' יעקב פירער, ר' חיים אייזן, ר' יצחק מרדכי בריננער, און ר' יוסף.

סיפור. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, איך הער אז נפתלי, דער ברוך מרדכי'ס ברודער האט געמאכט א גאנצע שמחה אין באבוב ווייל ער האט אן איידעם א באבוב'ער, און ברוך מרדכי איז דארט געווען ביי די שמחה, ער שטופט זיך דאך איבעראל מען זאל אים זעהן, ער זאל ווייזן ס'איז נישט אמת, ער מיינט ער וועט אריין קומען אין באבוב, איז עס געווארן נישט אמת די אלע טויזענטער קינדער וואס ער האט אפגעהארגעט. ס'וועט אים גארנישט העלפן, איך הער זאגן אז קיינער איז נישט געשטאנען לעבן אים, קיינער האט נישט געקוקט זיין וועג, ער איז דארט געווען אבל וחפוי ראש, און אזוי דארף ער זיין, אונז טאר מען נישט מקרב זיין אזאלכע חזירים און אזאלכע בעלי עבירות. א גרויסן חלק פארוואס מ'האט מיך געלייגט אין חרם איז אויך געווען וועגן דעם ברוך מרדכי שייגעץ שטיק, ווייל זיין זון האט געמיינט אז ער וועט געבן פאר סאטמאר אפאר טאלער און מ'וועט מיך לייגן אין חרם, וועט נישט ארויסקומען אז ברוך מרדכי איז א חזיר. דאס האט ער נישט געכאפט אז זיי האבן איין כח, ארויסצואווארפן פון שול, און טאמער לאמיר זאגן איך זוך נישט צו דאווענען ביי זיי אין שול, האבן זיי גארנישט אויפגעטון. דאס האבן זיי נישט געכאפט. און יעדע קהילה איז צוזאמגעשטעלט פון פארשידענע מענטשן, אפילו אין ווילימסבורג, ס'איז דא מאדערן ארטאדאקס, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קומען אום שבת מיט די קארס אויכעט, נישט אין סאטמאר אבער אין אנדערע קהילות. די סאטמארע טאמער זיי פארן אום שבת מיט א קאר קומען זיי נישט אין שול אבער אין אנדערע קהילות די זאך איז אז יעדע זאך איז צאמגעשטעלט פון א גאנצן א חלק פון אלע מין האבן זיי געמיינט זיי האבן ארויסווארפן האט ארויסגעווארפן נו וואס ביג דיל האסט ארויסגעווארפן יענעם איך האב זיי אלץ געשריגן ווען איך מאך דעם האטליין אין בית מדרש ווארפסט מיך ארויס קען איך עס נישט מאכן איך מאך דעם האטליין אין די גאס איך מאך עס נישט אין קיין בעסמעדרעש און איך מאך עס נישט זעצן זיך אראפ ביי א טיש, איך מאך עס ווען כ'האב צייט, ווען איך דארף צו גיין פון איין פלאץ צום אנדערן מאך איך א האטליין, איר קענט כסדר הערן באסעס פייפן, אלעס וואס איר ווילט קענט איר הערן. יעצט ביי אונז ברוך השם געווארן זייער שטיל מיט די חזירים און די מלמדים אבער אין ארץ ישראל כאפן זיי נאכנישט אז זענען אויף צרות, ס'איז יעצט אויך דא אין צפת. דארטן, איך בין געגאנגען דארט קויפן איך זאל קענען דארט ליגן נאך הונדערט און צוואַנציק, די לעצטע צוויי יאר גאנץ חודש אלול און תשרי בין איך דארטן, איר פארשטייט, און דער שמואל מאיר לאנדא איז אויך געקומען דארט קויפן א לאנד, און דער רב האט אים געזאגט אפילו מיט די הינט און מיט די קעץ לייג איך דיך נישט, עניוועי, אבער נישט דאס וויל איך ארויסברענגען. סאו אין צפת איז געווען יעצט א מלמד. אין די תלמוד תורה וואס דאכעווער האט געמאכט, וואס בערל פריד איז דארטן דער מנהל, דארטן איז געווען דער מלמד, נחמן וואזנא, א זיבן און צוואַנציק יעריגער מענטש, וואס ער העלפט צו פאר שוואכע קינדער צווישן פֿיר און זעקס יאר אלט. געהאט, האט ער אויסגענוצט די תמימות פון די קינדער, און אסאך יארן האט ער געטאטשט קינדער, יעצט איז געקומען קעגן אים זעקס קינדער. יעצט, דער חזר פון צפת איז א מורא'דיגער חזר, ער פלעגט זאגן זיינע שיעורים, און ער פלעגט טאטשן צענדליגע תלמידים, איר הערט וואס ער פלעגט טון? ער פלעגט ארויסנעמען דעם פיפיק אין פראנט פון יעדן און האט זיך שפילן דעם אינגל'ס פיפיק, ס'איז אנבעליוועבל! און ער פלעגט עס טוהן אין זיין פרייוועט צימער, און ער פלעגט עס טוהן אפילו אין בית מדרש, מען האט זיך שוין נישט געשעמט היינט. יעצט איז דא זעקס מיני אנדערע אישומים וואס מען האט אים נעבעך מאשים געווען, באשולדיגט, ער האט געטוהן זייער מיאוסע זאכן, אנבעליוועבל, און מען רעדט דא פון פון פון פיר זעקס יעריגע קינדער, פון פיר ביז זעקס יאר, וואט א שייגעץ, וואט א חיה, און ער האט אויכעט געוואלט משבש זיין מהלכי חקירה, און ער האט אויכעט געשלאגן זיך מיט די עדים, און אויכעט. געזאגט אז ער האט געטוהן וואס מען טאר נישט און די גאווערמענט וויל אים דאס נישט מוחל זיין סאו בקיצור ער גייט זיצן דערווייל ביז מען וועט אדורך גיין אלעס. יעצט אין די אין די הערה שרייבט איינער צפת דארף א תיקון אה די לצים שרייבן ער איז זכאי ער האט אפילו נישט געוויסט אז מען טאר עס נישט טוהן יעצט כ'וויל ענק זאגן צפת דארף טאקע א תיקון. ס'איז דאָ דאָ אַ גרױסער רעבע, אַ באַניער רעבע, װאָס איך ליג אין זעלבן בית-החײם, װי ער. פֿאַר צװײ יאָר צוריק בין איך אים געגאַנגען זאָגן, זאָלסט װיסן, דאָ איז דאָ אַ גאַבע, װאָס ער מכשיל אַלע קינדער, איך האָב אױסגערופֿן הױך, געקומען די ייִדן! ער איז אַ הײליקער ייִד, זאָגן זײ, געקומען די ייִדן און זײ האָבן נישט מער מיטגעברענגט די קינדער. נאַ, װאָסער אַ לצנות איז דאָס? און ער איז דאָרטן די גאַנצע הכנסת-אורחים, גאַבע. ס'אַ שרעק! די יאָר האָט ער זיך געװאָלט טרעפֿן מיט מיר, װײַל ער האָט שױן אָנגעהױבן, ער איז זײער נישט געזונט, ער האָט קענסער, ער, ער, ער איז שױן אױפֿן װעג אַרױס. איז ער האט ער אנגעהויבן ער האט געוואלט זעהן וואס וואס ס'גייט דארט באמת פאר, איז האב איך מיך געוואלט טרעפן מיט אים, האט מען מיר געזאגט דו קענסט נישט צוגיין צונעם ווייל ער האט קענסער און ער קען קעטשן א דיזיז און מען לאט נישט צו צו אים, האב איך געזאגט פיין, בין איך אפילו מער נישט געגאנגען, ער זעהט אויס צו זיין זייער א חשובער איד, אבער הער אויס אז ער לאט די הכנסת אורחים גיין, איך האב געבעטן ער זאל צושפארן די הכנסת אורחים צוויי יאר צוריק.

זעהן די רבי ווערט משוגע זאגט זי א רבי אפשר וואלסטו גענומען א גמרא אין די פאר וואכן זאגט ער איך האב עס נישט געזעהן ביי מיין טאטן און איך האב עס נישט געזעהן ביי מיין זיידן וועל איך עס אויך נישט טוהן עניוועי כ'האב געוואלט זאגן ס'איז יעצט אריין געקומען אז דער חזר האט אנגעכאפט דעם פופיק אויפגעדעקטערהייט פון די קינדער נישט איין מאל נאר עטס קענט אים צען מאל אינמיטן א שעה וואס ער האט זיי געגעבן א קורס זאגטס אן ענקערע קינדער איינער טאטשט דארטן זאל מען ארויס לויפן און שרייען. כ'האב געליינט א גוטס, איך וויל עס שערן מיט ענק, איך האלט אז יעדער זאל ארויף לייגן אויף זיין דירה בדירה זאת, אין די דירה לא תורמים געט מען נישט קיין נדבות לישיבות און נישט צו כוללים און נישט צו ספר תורות און נישט צו הכנסת כלה און נישט צו הפרשת חלה און נישט אראפצונעמען קללות אדער מען זאל אוועק שרייבן א בהלה און מען וויל נישט מען זאל בודק זיין די מזוזה מען וויל נישט מען זאל קויפן תהילים'ס, פארוואס ווייל ס'האט זיך שוין אויסגעלאזט דאס גאנצע געלט. ס'איז א פריוואטע דיר און קיינער זאל נישט קלאפן אין די טיר, דאס דארף מען ארויף שטעלן ביי יעדע טיר, אין ארץ ישראל האט עס איינער ארויף געשטעלט, ס'איז זייער זיס, און איך וויל נאכאמאל זאגן מען זאל אויסלערנען די קינדער עס זאל נישט ווערן עזות פנימער ווען מען גייט צו אויסלערנען יעצט זאלן זאגן אזוי פארן טאטן אזוי פארן טאטן, דאונט לעט דיס העפן, דיין קינד טאר נישט ווערן עזות פנים אפילו דו האסט אן אייפאון, יעצט ס'דא א באשרייבונג אין כיכר השבת אז אזוי ווי ס'איז דאך געווען א משפחה דא וואס די קינד איז געווען קראנק, מ'האט אריינגעטראגן אין שפיטאל, די דאקטער האט גארנישט געגעבן נאך קיין מעדעצין, ער האט געווארט איבערנאכט, און ער האט געזען אז ביינאכט אויף די ווידיאוס אריינקומען די טאטע האט געשטופט אין אחור אין תחת אריין פארן קינד, די מאמע האט געגעבן מעדעצינען וואס קיינער האט עס נישט אקעי'ד, בקיצור, און מ'האט זיי ביידע איינגעזעצט, מ'האט צוגענומען די קינדער. איז געגאנגען יעצט די גרויסע צדקה די קופת העיר זיי האבן געמאכט א פאנד אז מען זאל געבן געלט פאר לויערס אז מען זאל די עלטערן ארויס נעמען פון דעם חשד אז ווייל דאס איז דאך נאר אין אמת'ן שקר גמור איר הערט וואס דא טוט זיך אויף דעם נוצט מען די קופת צדקה און קופת העיר ס'איז א שאנדע רבנים זענען דר'ערדליגער זיי מעגן זיך שעמען זיי ווייסן וואס ס'איז געווען דער דאקטער האט אלעס געזאגט. ניין מען דארף יענעם ארויס נעמען פון פון און מאכן א שלעכטן שם. העי וועיט א מינוט, אפשר געט קופת העיר פאר מיר אויך אפאר דאלער, מען האט דאך מיך געלייגט אין חרם, ס'האט מען געזאגט נאר רוף אז דו ברענגסט הונדערט אלפים זעה איך אז אלע רבנים זאלן צוריק ציען, אפשר געבן זיי מיר אויכעט הונדערט אלפים, ניין ניין ס'איז נאר א דזשאוק, ס'איז סארקעסטיקלי, איך וויל בלייבן מיט דעם חרם, דרערדליגערס וואס איר זענט. כ'האב געוואלט זאגן אז איך באקום זייער אסאך קאלס ווייל מ'האט ארויפגעשטעלט אז אונז גיימער עמטליך אין מלחמה מיט די רבנים, אונז האבן נישט קיין פראבלעם, גיימער אין מלחמה מיט די רבנים, און מיר גיימער זיי זאגן אז יעדער זאל האבן א סמארטפאון. פאון, און די רבנים טוט עס מורא'דיג וויי, בעיב, ווייל ביז ווילאנג כ'האב נאר געזאגט אז נישט דאס האט אראפגעברענגט אידישקייט איז עס געווען א מחלוקת צו שמירן צווישן זיי, היינט אז איך זאג מ'זאל עמטליך גיין דערמיט און דער עולם גייט פאלגן איז במילא איז געווארן א מלחמה, מ'האט אנגעקאלט מיר אן א פאר זאג איך פאר יעדן רוף הער אויס, ווען א מיידל גייט אין די גאס און זי האט א סמארטפאון קען מען וויסן וואו זי איז? טאמער איינער אטאקירט זי איז עס אן אומגליק, קען מען זי נאכלויפן, מען קען זי וואטשן, און אזוי אויכעט פון הונדערטער אנדערע זאכן פארוואס מען דארף עס היינט האבן פאר סעיפטי, דאס וואס די רבנים האבן א מלחמה קעגן דעם, העי, איטס טו בעד, איך האב מיט דעם גארנישט, און דאס זאלטס עטס ענק אויסלערנען, און איך זאג ענק שלאגטס ענק נישט ווייל עטס פארלירטס, דער בעלזער רב מיט דרייסיג יאר צוריק האט פוער פיו געווען קעגן דעם סאטמאר רב, האט מען געמאכט, נײַנציק רבנים האט אונטערגעשריבן, ס'האט זיך געטון, היינט געט מען ווידער ארויס בריוון קעגן אים. איך וויל ענק זאגן, דער סוף גייט ער נאכאמאל פוער פיו זיין, ער איז דאך א קראנקער מענטש, ער ליידט דאך אויף די נערוון, ער גייט נאכאמאל פוער פיו זיין אויפן דברי יואל, היינט האט ער דאך טויזענטער חסידים איבער די גאנצע וועלט, און עטס קענטס ענק נישט קריגן מיט אים, ווייל זאליקא מיט אהרניקא האבן נישט אפגעפירט זייערע יונגע יארן אזוי ווי ער, זיי האבן נישט געהארעוועט אויף אידישקייט אזוי ווי ער, ער האט פאקטיש אויפגעבויעט בעלז. סאו וויל איך ענק עפעס זאגן, די אמאליגע צייטן זענען געשטארבן, און הערטס אויף מיט די משוגענע דרכים. הערטס, נישט וואס איך האלט ער האט גוט געטון ער האט אויפגענומען דארטן דעם ראש ממשלה אבער כ'האב שוין מוחה געווען מיט איין ווארט דאס וואס ער האט געזאגט אז ער קען זיין שווער'ס טמא'נע ביכער די טרייפענע ביכער דאס איז געווען די פראבלעם עס אויפנעמען איז נישט קיין פראבלעם ווייל ער איז ראש ממשלה אין ארץ ישראל און ער וואוינט אין ארץ ישראל דער בעלזער וואוינט דארט. כ'האב גערעדט וועגן די שומרים ווי קאראפטעד זיי זענען, די הצלה אויכעט זענען מוראדיג קאראפט. כ'האנדל דא יעצט מיט א קעיס פון א טאטן וואס האט גערעיפט די אייגענע קינדער און ער איז אנטלאפן פון ארץ ישראל אונז האבן מיר אים איינגעזעצט אפאר יאר צוריק און ער איז געזעסן פינף יאר און ער איז שוין ארויס און ער טאר נישט האבן צו טוהן מיט די קינדער סא איין זוהן איז געפארן אויף ארץ ישראל ווייל ער איז שוין אַכצן ער קען טוהן וואס ער וויל און ער האט געשיקט יעצט דא א שליח אין דער תלמוד תורה ווי א צווייטער זוהן לערנט זאגן אז ער האט אים זייער ליב און ער וויל ער זאל קומען אויף ארץ ישראל בקיצור אונז זעמיר געגאנגען קודם אזוי ווי מען דארף, ווייל און מען פיילט אין בארא פארק ביי די פאליס א קעיס ווייל ס'איז א בארא פארקער זאך, איז דארט איז געווען א פרוי אינדרויסן וואס זי האט אונז אפילו שוין נישט אריינגעלאזט, אזוי ווי אונז האמער אזא פנים, און ענדליך מען האט אונז יא אריינגעלאזט ווייל אונז האמער גענומען די נעמען פון די וואס האבן נישט אריינגעלאזט און מיר זעמער שוין אריינגעקומען אין פאליס סטעישאן, ער האט עס אפגעלאכט, ער האט געזאגט דאס האט צו טון מיט טרעספעסינג, גיי דארט גיי דא, למעשה האמער גענומען אלע נעמען און אונז גיימער צו די fbi, נאר קודם דארף איך זאגן אז איך בין געווען ביי די פאליס, גיי איך זאגן די fbi זאל וויסן די פאליס איז קאראפט. געשעפטען. יעצט דא איז דא די ליעזאנס, סאו ווען קומסטו מיט זייער גוט, און ווען נישט פייפן זיי דיר אן. וועגן דעם זאג איך אויכעט מען דארף זיך מאכן אייגנס, די אלע זאכן דארף מען זיך מאכן אייגנס, מען דארף זיך אליינס סעיפגארדן, אוודאי ארבעט מיט די פאליס אבער מען מוז אליינס טון ווייל ווען נישט האסטו נישט קיין שום מין שוץ. כ'וויל ענק דערציילן א מעשה פון קדושת ציון. א איד טרעפט אמאל דעם קדושת ציון אינדערפרי גייענדיג אין מקווה, זאגט ער מ'האט מיר נעכטן ביינאכט גע'גנב'עט די קליידער, אמאל פלעגט מען דאך וואשן די קליידער, און מ'האט עס אויסגעהאנגען, און ס'האט זיך אויסגעטריקנט איבער נאכט, זאגט ער מ'האט אים גע'גנב'עט די קליידער, האט דער קדושת ציון א שמייכל געטון זאגט ער אזוי, אין ווארשע די פאליס דויערט א וואך ביז זיי כאפן די גנבים, און אין די שטאט דויערט צוויי וואכן, און אין די דריי וואכן, זאגט ער, אין באבוב זענען די פאליס אזוי געלונגען, אז נאך פאר מ'האט גע'גנב'עט ווייסן זיי שוין ווער ס'גנב'עט, דאס טייטש אז די פאליס גנב'ען, נאנאנאנאנא. יעצט דארף מען זיך אליינס אנהייבן אויפצובויען לעלם לקהל ולעמוד על נפשם. יעצט איז דא נאך א טעם פארוואס מען דארף האבן סעלפאונס, נישט סעלפאונס נאר אייפאונס, סמארטפאונס, ס'דא יעצט אין ארץ ישראל איז דא איינער ער הייסט איתמר אלנתן ער איז א ספרדישער און ער גייט אריין אין אלע גרויסע אידישע סטארס און מ'זעהט ווי ער גייט צו צו א פרוי און שטופט, זיך צו צו איר, ווייל זי שטייט ביי די רעדזשיסטער צו זי קוקט, שי'ס טרייאינג טו פיק אוט סאם פרוטס, שטופט ער זיך צו אריין אין איר אריין, און נאכדעם געט ער א וואק אוועק, ער גייט זוכן דא, ער גייט זוכן דארט, ס'איז ממש א אומגליק, איז די גאווערמענט האט געבעטן אז מ'זאל ארויפלייגן זיין פיקטשער, ווייל דעמאלטס העט מען קענען אים גרינגער כאפן, ווייל ער טוט אן א חורבן, גייט צו צו קליינע מיידלעך, יונגע מיידלעך, איטס אגלי. אקעי, יעצט אויב דו האסט נישט דעם סמארט פאון וויאזוי עסטו האבן די אלע אינפארמעישן? איך זאג נאכאמאל פאר די רבנים, גייטס אלע אין דר'ערד, אז עטס נישט ווערד גארנישט, גייטס וואוינטס מיט ענקערע טעכטער און מיט ענקערע זינען און מיט ענקערע שוועגערנס, דעטס אלל יור גוד פאר, און פארדרייטס אונז נישט קיין קאפ צו מען מעג יא האבן א סמארט פאון צו מען מעג נישט האבן א סמארט פאון, א סמארט פאון איז די נעקסטע סעקיוריטי פונעם עולם. און אזוי ווי ווען עס איז ארויס געקומען די הצלה זענט עטס משוגע געווארן אז מען טאר נישט, אזוי ווערט עטס יעצט משוגע, ווערט עטס נישט משוגע מען עט ענק עניוועי נישט פרעגן, ווייל היינט האמער אונז נישט קיין מורא זיך צוריק צו שלאגן מיט ענק. זאלטס קיינמאל נישט פארגעסן די ראולינג דעיס אר אווער, אונז האמער אראפגעווארפן דעם עול פון די אלע משוגעים אנגעהויבן מיט הערשל קלאר און מיט די אלע צודרייטע חברה, וויל מען נישט מיט זיי האבן צוטון גארנישט. טאמער האט א איד א סכסוך גייט ער דאך עניוועי נישט צו דין תורה ווייל די צוויי גרעסטע שקצים אינעם דור אט די אהרן מיט זלמן לייב האבן אונז אויסגעלערנט אז מען דארף דאס נישט מען גייט אין ערכאות סאו די אלע גזירות וואס די רבנים ווילן אויף אונז גוזר זיין קודם זאלן זיי גוזר זיין אז מען זאל נישט טאטשן שוועגערנס און שוועסטערס און יונגלעך און מיידלעך. און נאכדעם וועלן מיר אונז אויסהערן וואס זיי פארקויפן ווייטער. יעצט, פאריגע וואך האב איך גערעדט וועגן עפעס א שווארצע וואס האט גענומען א שאוער ביי א אידישע פרוי אין שטוב, און כ'האב גראד געזאגט, די מעשה דאז נאט סאונד גוד, סאונדס ווערי בעד, ס'איז מן הסתם זי קען אים שוין, זיי זענען שוין בוי און גוירלפרענד יארן, און פונקט איז דער מאן אהיים געקומען, ווייל כ'הער די מאן פארט ארום אסאך, קומט כסדר מיט טעקסי,

פארן רב, ווייסטו וואס, אויב וועגן מיר וויל ער זיך גט'ן, וועל איך זאגן אז איך בין נאר א נוז ריפארטער, און איך האלט אז אזוי קען זיין ס'איז געווען, אבער מען קען זאגן ניין, דער שווארצער האט זיך אריינגעכאפט. עניוועי, כ'האב יעצט געליינט אויף א בלאג, שולזאן, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, אבער ער זאגט אז די פאליס האט געמאכט אלע חקירות, און עט די ענד אוו די דעי האט דער שווארצער געזאגט איך ווייס נישט וואס עטס ווילט פון מיר, דאס איז מיין גערלפרענד שוין יארן, אונז וואוין מיר שוין יארן אינאיינעם. און ס'איז דזשאסט ביי קאאינצידענט יעצט דער מאן אהיים געקומען. אזוי שרייבט ער דארט. כ'בין אויף דעם אויך נישט פאראנטווארטליך, ווייל כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, אבער דעטס עקזעקטלי וואט פראבעבלי העפענד. דער עולם וויל יעצט אנהייבן נייען א מעשה. עי, אונז זעמער פול אוו האט עיר, אונז טומער כל העריות שבתורה, אזוי ווי אונז וואלט מיר בכלל נישט געווען קיין אידן, אנפארטשענעטלי טו סעי. אז אונז לאכט מיר פון די אלע זאכן, איסור יחוד איז בכלל נישט געווען קיין עוולה, סאטמאר האט געקענט שיקן יונגעלייט זיי זאלן רעדן מיט טראבלד מיידלעך, נישט נאר נחמיה וועבערמאן, נחמיה וועבערמאן נאר א כפרה הינדל וואס מ'האט איהם געכאפט, ס'איז געווען איינער יאסי ווי א גאנץ סאטמאר האט געשיקט צו איהם, ס'איז געווען נאך אזאלעכע צענליגער, ס'איז דא דער ליכטענשטיין, שלמה הערצאג, דעי זענען אלע חזירים, דעי האבן נישט קיין שום ביזנעס צו זיין אין א מיידל סקול, און חוץ דעם זענען זיי נישט קיין פראפעשענעלס, וואס פארשטייט שלמה הערצאג? ווייל ער האט א ווייב און ער האט געמאכט אפאר קינדער, איך זעה אז אין נייטרא וואו ער האט געהערט האט מען אים נישט גענומען אפילו צו קערן די טוילעטס און אויסצואוואשן, אונז נעמט מען יעדן, סאו די אלע זאכן וואס ס'איז דא פארגעגאנגען ווייזט אונז אז אונז האלט מען ליידער ביי גארנישט. און ממילא דארף מען וויסן, מען טרעפט אזא שווארצן ער באדט זיך, זי האט נישט געשריגן, זי געווען אן א קלייד אויכעט, די מאן האט איר געטראפן מיטן ברא, סאו בעסיקלי וואט דאז דאס טעל יו? איט טעלס יו אז דער שווארצער איז דארטן שוין אן אלטער תושב. יעצט וויל איך רעדן צו די פרוי, יו האסט א פראבלעם? בקיצור איז למעשה מען דארף וויסן אין וואסער א סאסייעטי מען לעבט, און איך גיי איבערחזרן נאכאמאל, יעדער מענטש זאל האבן א הידען קעמערע אינדערהיים און יעדע פרוי זאל האבן א הידען קעמערע אויפן מאן, יעדער זינדיגט, ס'איז א אומגליק. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר. אז רבנים טוען כל דבר אסור וואס זאל מען אונז שוין זאגן? און מען זאל וואטשן זייער שטארק, דאונט טראסט יור ווייף ענד דאונט טראסט יור האסבענד, און דאס איז געווען מיין מעסעדזש צוויי וואכן צוריק, און איך זאג עס יעצט נאכאמאל איבער ווייל יעצט האב איך שוין פרוף אז ס'איז אמת געווען, כ'האלט נישט הונדערט פראצענט פרוף ווייל די פאליס האט אים למעשה ארויסגעלאזט דעם גוי און ער האט געשריגן דאס איז זיין גוירלפרענד, יעצט איך וויל פרעגן די פרוי א שאלה. איך פארשטיי דו האסט א תאווה, איך איי קען אנדערסטענד איט, איך פארשטיי ביסט געגאנגען טשיעטן אנדער דיין מ אנדער יור האזבענד, מסתם ווייל ער פארט ארום כסדר, און ממילא דו פילסט זיך אז דו האסט נישט קיין פרעשור פון דיין האזבענד, ווערט מען צו צולאזט, איך פארשטיי אלעס, איי האוו נאו פראבלעם טו אנדערסטענד וואט יו דיד ענד וויי יו דיד איט. אבער ס'איז איין זאך וואס איך וואלט געוואלט זייער שטארק פארשטיין, גייסטו ארום טרענען מיט א שווארצן גוי? און וואס געשעהט אז אויב חס ושלום מאכט זיך א מציאות אז דו ווערסט ווען פרעגנענט, און דו דעליווערסט א שיינע שווארצע בעיבי, וואס וואלסטו ווען געזאגט פאר דיין מאן? וואלסטו אים איינגערעדט אזוי ווי די מטרוניתא, עס ווערט געברענגט אין מדרש און אין די גמרא אז א מטרוניתא האט געהאט א שווארצע בעיבי און דער קעניג האט זי געוואלט הרג'נען, האבן אים געזאגט די פילאזאפן אז קען זיין זי האט געקוקט אויף א שווארצן פלעק בשעת תשמיש איז דאס קינד ארויסגעקומען שווארץ אזוי ווי די מעשה מיט די שעף פון יעקב אבינו מיט לבן מען האט געמאכט די שיילעך צו מען האט ארום געשיילט די בוים זענען ארויסגעקומען עקודים נקודים וברודים פלעקן פימפלעך סאו איך וויל דיך פרעגן וואס וואלסטו ווען געענטפערט פאר דיין מאן וואט וואד יו האוו ענסערט טו יור האסבענד וויאזוי האסטו באקומען א שווארצע בעיבי וואלסט געזאגט דו האסט מהרהר געווען אין א שווארצן און די קינד איז געווארן שווארץ? דעטס א באלאוני, נאובאדי וואלד האוו בעליווד יו. נאכדעם וואס וואלט דען געווען ווען דער שווארצער זעהט אז דו וואקסט ארום מיט א שווארצע בעיבי? און ער קומט קלעימען קאסטעדי? דאס איז מיין טשיילד, און היינט מיט א DNA מען נעמט א האר פון אים, אדער מען נעמט א קיו-טיפ און מען ווישט אים אויס די מויל אדער די אויערן, און מען לייגט עס צו צו די DNA פון די קינד, זאגט מען גראד אז ס'איז זיין קינד. קינד, נאכדעם וואס וואלסטו דען געווען? וואלסט געהאט א צוויי האזבענדס, מיט איינעם וואלסטו געהאט אידישע קינדער, מיט איינעם וואלסטו א גוי, און האו וואלד איט דען העפענד? און דו וואלסט אים גענומען אין שול אריין, וואלסט געהאט ביזי בזיונות מיט א שווארץ קינד אין שול, און ער וואלט אים ווען גענומען אין די טשורטש, דו וואלסט אים גענומען שבת אין בעסמעדרעש, און ער וואלט אים גענומען זונטאג אין די טשורטש. איך וויל דיך פרעגן, דו ביסט טאקע אזוי נאאיוו און סטופיד ביזט שוין אזוי.

האסטע געהאט א א געהעריגן נארמאלן זנות נישט קיין רב, אבער דו גייסט טשיטן מיט א שווארצן גוי? ביסט דאך אנבעליוועבל. יעצט לאמיר גיין ווייטער, דער שווארצער האט דאך אויכעט גערלפרענדס, ער זיצט נישט נאר מיט דיר, דו ביסט ביי אים נאך איינע פון די קעפסווייבער וואס ער האט, פון די פילגשים. נו איך פארשטיי נישט, און וואס געשעהט ווען ער כאפט עידס ביי א גויטע און ער ברענגט עס דיר אריין אין שטוב? דאס איט פעי, ס'איז אזוי וויכטיג געווען צו טשיטן מיטן שווארצן? ס'איז דאך אנבעליוועבל וואט יו דיד! און ביי דעם האלטן שוין אונזערע אידישע טעכטער, איך זאג נאכאמאל דעם עולם, זאלסט נישט אוועק גיין פון דיין שטוב ביז דו לייגסט נישט אריין א קעמערע, הידן אדער נאט הידן, און ווען דיין פרוי לעשט עס אויס איז צרות. איך ווייס אין מאנסי איז אויך געווען אזוי אפאר יאר צוריק, מ'האט געזאגט פאר א אינגערמאן אז עפעס א בעלזער דרייט זיך דארט ביי אים אין שטוב, א בעלזער אינגערמאן. טאטע איך מיין דאכט זיך מיר א בעל תשובה צו א גר, ס'נישט שפילט נישט קיין ראלע, געהאט זייער שלעכטע קינדער, און איינער האט זיך געדרייט, שוין געווען א יונגערמאן, האט זיך געדרייט ביי איינעם אין שטוב, און יענער האט נישט געגלייבט, איז געקומען זיין ברודער און האט אריינגעלייגט א הידען קעמערע, און ער האט געזען יא, יעדן טאג א שעה צוויי, קומט ער שלאפט דארט, און ער האט זיך געמוזט גט'ן, נאכדעם האט ער געזאגט פאר דעם ווייבל אז. דאס איז נישט מיין קינד, זיי האבן שוין געהאט א קינד, איז איך בין מסכים צו געבן פארן קינד אלעס וואס ער ברויך, ווייל ער איז א פארמעגליכער יונגערמאן, נאר איין זאך איך וויל א די ען עי, האט זי געכאפט דאס קינד און אנטלאפן אויף אנטווערפן, און ס'איז קיינמאל נישט געקומען צו קיין ענדע, נאכדעם איז געווען איינער אין אנטווערפן האט אפגעקאלט אז ער קען נעמען פון די גארביטש פון די טוילעט, ווייסט, מען ווארפט ארויס די גארביטש די פעמפערס, קען ער נעמען און עס שיקן אויף אמעריקע, האט יענער געזאגט איך ווייס אז ס'איז נישט, ווייל איך ווייס אז זי איז נישט געווען. ריין, און נאכדעם לא ד' חדשים איז זי נתעבר געווארן בזנות. ממילא ער וויל נישט קענען דאס קינד, און זי וויל נישט אז מ'זאל מגלה זיין דאס קינד, און מ'האט אויכעט געזאגט פאר איר אז ס'איז גוט אז מ'איז נישט מגלה ווייל אזוי וועט ס' קענען טון א נארמאלן שידוך ווייל נישט, איז דאך א ממזר טאר ער דאך נישט חתונה מיט א אידישע טאכטער, מעג חתונה האבן אדער מיט א. ממזרת אדער מיט א גיורת איז במילא איז געווארן א שווייגן ס'איז דא הונדערטער און הונדערטער קעיסעס און יעדער זאל אבאכט געבן מען דארף וואטשן אויף וואס סגייט פאר דער איז נאו טראסט איווען פאר יור אוין וואמען פאר יור אוין ווייף עספעשעלי אז איינער פארט ארום אזוי סאך העי פארוואס זאל זי נישט טשיטן עניוועי איך זאג נאכאמאל סאיז א אומגליק וואס גייט פאר אין די אידישע גאס און איט העז טו בי טעיקן קער אוו און די איינציגע וועג וויאזוי מיר קענען נעמען קער איז אז ס'וועט זיין א גוטע וואך, מיט וואטשן און אויכעט מיט לערנען אביסל מוסר, קומט זיך צאם און מען רעדט און מען רעדט, פאר די אפיל פאר יענע אפיל, לאמיר זיך צאם קומען און רעדן מיט די פרויען וואס דאס הייסט זנות, וואסערע גרויסע עבירה דאס איז און וואסערע פגם דאס מאכט, און נאכדעם לאמיר זאגן ווען מען כאפט דיך אפילו נישט, און למעשה האסטו בוגד געווען דו האסט געטשיעט אויף דיין מאן. ביסטו אסור פאר דיין מאן, און נאכדעם ברענגסטו אראפ קינדער, דאס איז אלץ איסורי ביאה, ווייל דו ביסט אסור צו וואוינען מיט דיין מאן, איז במילא ברענגסטו קינדער וואס זענען פגומים, און ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר, מ'דארף זיך אנהייבן אליין צוזאמצונעמען, פון רבנים וועסטו נישט האבן גארנישט, עסט נאר האבן אן איסור אויף סמארטפאונס, און אז דער בעלזער האט געטון אן עבירה אז ער האט אויפגענומען דארטן דעם פריים מיניסטער אין ארץ ישראל. דאס אז חזקי טייטלבוים האט געטאטשט זיין שוועגערין, דער קלעסענער רב, און דאס אז אז דער עלעגאנטער האט געטאטשט קינדער אין זיין מקווה, דער גאלאנטער, און דאס אז דא דער דער לאנדא, הרב לאנדא, האט געטאטשט זיינע טעכטער, די אלע זאכן עסטו נישט הערן. נע, פון דעם עסטו נישט הערן. איז לאמיר זיך אליין צוזאמען נעמען, לאמיר זיי אלע האבן אין דר'ערד, מאכן זיך אן אייגענע ארגענעזעישאן וויאזוי מען טוט באפעסטיגן אידישקייט, און זאגן פאר די אלע רבנים וואס עטס האטס געטון אין זעכציג יאר דאס האמער אונז שוין געזען, יעצט וויל מיר זען וואס אונז גיימיר טון די נעקסטע זעכציג יאר, און עטס עטס זען אז אין פינף יאר וועלן מיר האבן אזא סוקסעס רעיט, אסאך בעסער ווי די רבנים אין די זעכציג יאר וואס זיי האבן געהאלטן ביי גארנישט. איינער זאגט מיר מ'עט נעמען געלט פון לעיזער קעסטענבוים, זאג איך אים דעם טאג וואס דו נעמסט פון אים געלט ביסטו אזוי ווי אלע רבנים, ס'איז טרייפה געלט, ס'איז שפיכת דמים געלט, ס'איז זנות געלט. דער חזיר האט

שוין, יעצט העמער גיין ווייטער. די גמרא זאגט, וואס הייסט אוירא? אוירא איז אז דער אייבערשטער מוסר'ט אויס, קיינער ווייסט נישט, ער מיינט אז קיינער זעט נישט, און דער אייבערשטער זאגט אויס דעם אמת, ווער ס'טוט וואס ער טוט. ס'איז אויך דא פון הייליגן בעל שם הקדוש איז דא א ווארט, א מענטש גייט אמאל זינדיגן, ער וויל גיין זינדיגן, אינמיטן דאכט זיך אים עפעס

ווען ער וואלט געקומען צו זיין ווייב וואלט ער געווען א מורא'דיגער מושלם ווייל ער וואלט געוואוסט אלעס פונקטליך, אנבעליוועבל. און דער רמב"ם זאגט דאך אויך אז שכבת זרע כח הגוף און עס גייט ארויס ביותר שטארבט מען. סאו כ'ווייס נישט ווער ס'האט אים געהארגעט צי די שכבת זרע צי ס'האט אים געהארגעט די דראגס רבותי נישט קיין דזשאוק, וועקטס ענק אויף, ס'איז א חרפה און א בושה, פונקט ווי ברוך השם האט זיך יעצט געמאכט אז מ'גייט לערנען וואס דאס הייסט די גראוט אוו די באדי מיט הארמאונס, מיט זרע, מיט קרי, מיט די אלע זאכן גייט מען יעצט לערנען, און מיט די מיידלעך גייט מען זיי לערנען זאלן נישט באקומען קיין וועדזשינעל אינפעקשאנס, ס'גייט ווערן א סדר ברוך השם, פונקט אזוי דארף מען אנהייבן יעצט צו לערנען דראגס רבותי. וואן אוט אוו טרי אין שישו ושמחו דראגס, סאקמערע, קאקמערע, בהמות און עם סגולה, וואן אוט אוו טרי זענען העווי אן דראגס, יעצט ס'איז מסתם דא מער, ווייל די אלע וואס זענען אויף דראגס זאגן אז מאריוואנא הייסט שוין נישט קיין דראג, פארשטייסט מ'גייט יעצט קלעסיפייען ווען ס'הייסט יא א ביאה אסורה און ווען נישט, צו מ'גייט אריין מיטן גאנצן אבר צו מ'גייט אריין מיטן גיד צו מ'גייט אריין. אז מען גייט אנהייבן יעצט פילאסעפייען צו נשיקת אבר איז אויך גענוג, איי עס איז א דזשאוק רבותי, אונז האמיר אזוי באגראבן כלל ישראל, אונז האמיר געהאט מענטשן בר דעת מיט אלעם, געקומען אפאר בהמות, זיי האבן איבערגענומען די הנהגה, זיי האבן אראפגעפירט פיר דורות, פיר גאנצע דורות האבן זיי אראפגעפירט, איטס א ביג שעים. אבער אזוי ווי מען זאגט אויף ענגליש איטס בעטער לעיט דען נעווער, מען האט עס ברוך השם געכאפט, און מען שטעלט עס ברוך השם אפ, אזוי שטייט דארטן אין פסוק,

ס'איז יעצט ווידער געווען א רעיפ אין ארץ ישראל, א זיבעצן יעריגער בחור האט מאנס געווען א יונג מיידל, רבותי וואטש יור טשילדרען, ס'וועט זיין שיקרעס, און יענער וועט זאגן כ'האב גארנישט געוויסט, איך בין געווען שיכור, ענד איים ווערי סארי, און דעטס אלל, און יור גאנא העוו בעלי מטפלים בנבילה, עטס וועטס ענק דארפן מטפל זיין מיט די נבילה. און איך וויל נאכאמאל מעורר זיין מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין נאך געלט, און מ'זאל זייער וואטשן וואו די קינדער גייען און וואס זיי טוען. אהרן וויל מען אויסנוצן דעם געלעגנהייט, ער זאגט ער האט נישט קיין געלט, מען האט אים טאקע געכאפט מיט מיליאנען, ער זאגט יעדער מוז געבן נאך צוויי טויזנט דאלער צום דינער, פון ווי זאל עס דער עולם נעמען? דער עולם מוז דאך באצאלן צוויי אהאלב טויזנט דאלער רענט, קוקן ווי דו קומסט אריין דא אפאר מאל א יאר, ס'איז א דזשאוק, זאלסט נישט געבן קיין פעני, ס'איז אלעס גניבה וגזילה, ווען ס'איז געגאנגען גוט פאר די ישיבה, ווען ס'איז געגאנגען גוט האט עטס ענק צעטיילט מיטן עולם, עטס האט צוגעראבעוועט און געקויפט אלעס וואס עטס האטס געוואלט. סאו וואס האקט עטס יעצט א טשייניק? עטס האטס נישט קיין געלט? עטס האטס נישט קיין געלט? גייטס ארבעטן! ס'יעצט דא א נייע זאך, מ'האט געעפנט דא א שטיקל ישיבה אין ווילימסבורג, מ'האט אנגעהויבן מיט פינף בחורים, איך הער ס'איז שוין דא אַכציק בחורים, ס'איז דא ר' נתן יוסף מייזעלס זון און ר' אברהם עמרם איז דארטן, איז דא איינער וואס ער טוט פאר די קראנקע, ער טראגט צו עסן, ער הייסט לעווינגער. איז הער איך וואס איז געשען איז אז ס'האבן זיך אריינגעטשעפעט אַכציק בחורים, שרייט יעצט די לעווינגער מיט די וואס זיי פירן, ברענגטס אהער ענקערע קאלעדזש פראגרעמס, ווי שטייט סאטמאר מוז עס גנב'נען? און סאטמאר וויל עס נישט געבן, פיין, כ'האב אים געזאגט, ניו יארק סטעיט באורד אוו עדיוקעישאן העט עס אלעס אויסגלייכן, לסוף העט עס נאך האבן אזא פנים ווי אהרן האט שוין נישט קיין לאנטש פראגרעם אויך נישט. די גארביטש מוז זיך אויפהערן, קומט צו א אינגערמאן צו א בחור און זאגט העי איך וויל מיין צוריק מיין געלט איך וויל מער נישט לערנען דא, טוט מען אים מאניפולירן, אלטע סאקמערע קאקמערע וועג, מאניפולירט יעדן, איך זעה אז היטלער איז געווען דער גרעסטער מאניפולעיטער ער האט ענק אפגעווישט פון די מעפס און נישט געבליבן קיין זכר פון קיין איינעם דארט. און הערטס דאס אויף, די בחורים מעגן לערנען ווי זיי ווילן, מען האט געמאכט א נייע תקנה, מען קען קומען מיט א סעלפאון, מען קען קומען מיט וואס מען וויל, דו ווילסט לערנען קום לערנען, איין תקנה האבן זיי געזאגט, דו מוזט איינהאלטן נחום ראזענבערג'ס תקנות, מען טאר נישט אנרירן איינער דעם צווייטן, און די אנדערע זאך איז מען טאר נישט זיין אויף דראגס, חוץ מיט דעם, ווילסטו יא לערנען לערן יא, ווילסטו נישט לערנען לערן נישט, און איך וויל בכלל זאגן ר' אברהם עמרם איז מיר געווען אמאל א גוטער ידיד, אונז האבן זיך זייער גוט פארשטאנען. סוי מען האט מיך ארויסגעווארפן פון קליימער האט ער דאך שוין נישט געטארט רעדן מיט מיר ווייל דער עלפערט וועלפערט פערד איז געגאנגען נאכקוקן. כ'וויל דיר זאגן, כ'האלט אז די בחורים דארפן לערנען מאכן א נייע מישן, מען גייט לערנען גאנץ אגדות השס, כ'ווייס דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל ווען ער האט חתונה געהאט שנה ראשונה האט ער געזאגט ער האט דורכגעלערנט רוב מדרשים, מדרש רבה, מדרש תנחומא, אלעס! און דערפאר איז געווען אזא בקי במדרשים ווען איך האב געלערנט אין די ישיבה, עס איז געווען צייטן וואס איך בין נישט געווען מוחין דגדלות, איך האב נישט געקענט אריין לייגן זיך אין א קצות און אין א נתיבות, האב איך געהאט איין זאך, איך פלעג לערנען גאנץ אגדות השס, איך האב אלעס געקענט, אלע מעשות, איך האב אפילו געמאכט א חיבור וואס טאמער דער אייבערשטער וועט העלפן עס וועט ארויסקומען, וועט עטס זעהן מורא'דיגע זאכן, וועגן גילוי אליהו, וועגן דעם, וועגן אנדערע זאכן, ס'איז מורא'דיג, און פון ווי מיינט עטס איך האב געוואוסט אז ס'איז דא אגדות השס, איך האב געקוקט אין מהרש"א חידושי אגדות און ס'איז דא הלכות.